א גוטן ערב שבת קודש פרשת בשלח. כ'וואלט זאגן פארן עולם אז ס'איז מיר יעצט אריינגעקומען א גרוס, כ'באקום אזאלעכע גרוסן, אריינגעקומען א גרוס אז דער העכסטער איד אין די פאליס דעפארטמענט האט מען אים היינט ארויסגעווארפן, פארוואס? זיי זאגן אז ווען ער האט געצייכנט ביי די מוציא האט ער געצייכנט פון אויבן אין די חלה, אבער למעשה האט ער געטאטשט אונטן, ועוד נאי ונבא, מער קען איך נישט אריינגיין אין קיין פרטים, ס'גייט ארויסקומען יעצט. איך וויל זאגן פארן עולם, עטס ווייסט דאך קיינער טאטשט נישט קיינעם, דער וועבערמאן איז דאך געווען סתם א בלבול ווייל עס איז געווען א גערל פרענד מיט א מעשה, עטס די גאנצע בולשיט קענט עטס דאך בעסער פון מיר, סאטמאר איז דאך אזאלעכע בולשיט ארטיסטס אז איך זאג זיי אזוי ווי וואלף גנוט האט געזאגט, ווען איך וואוין ווען נישט אין סיגעט איין און פערציג יאר פון מיין לעבן וואלט איך געזאגט ס'האט קיינמאל נישט עקזיסטירט אזא שטאט ווי סיגעט אזאלעכע ליגענערס זענען זיי געווען, סאו בקיצור קיינער האט קיינמאל קיינעם נישט געטאטשט, דא איין משוגענער נחום ראזענבערג האט נישט.

נישט אז איך זאג מען מעג, באט איטס בעטער דען געטינג אינוואלווד אין די ליגעל סיסטעם. ס'דא א ספר כף החיים פון ר' חיים פאלאטשי ברענגט ער דא אזוי אין סימן כ"ז סעיף ד' שטייט ואשריו לאדם דאינו מניח את בנו שילך לבית המרחץ ואפילו בערב שבת ילך לבדו זאל ער אים נישט לאזן גיין עד ש.

א נחום די דאן נאט צח פאפאדראפאפאפאפאפא. יעצט איז דא ספר חוקי חיים וואס די ספר איז אין פרשת נח אין מוסר השכל לליל שישי שרייבט דארטן דער בן איש חי אשרי האיש וואויל איז די מענטש ירא וואס ער האט מורא דישים וואס ער זאל לייגן עין השגחתו על בניו בין הערבים און ביותר בליל שבת ויומו שלא יניחנו ער זאל אים נישט לאזן לצאת ארויס צו גיין מביתו לשום מקום ו. אפילו שיאמר שילך לדבר מצוה און ללמוד תורה, זאל ער אים נישט גלייבן, ואם יעזבנו, טאמער וועט ער אים יא לאזן, מתחרט אחר כך וועט אים נאכדעם לייד טון, ורע לו לאב ולבן בזה ובבא, ער קען נאכדעם מאכן שלעכטס פארן טאטן און פארן זון בזה ובבא. דהעיקר מילדותו, דער עיקר איז ווען מ'איז יונג, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנו. עני. מען זאל געוויינען א קינד ווען ער איז יונג, ווען ער וועט עלטער ווערן וועט ער זיך נישט אפטוהן פון דעם, ועד שישא אישה, און ביז ער האט נישט חתונה וימלא זקנו, ער האט נישט א פולע בארד, לא יעשה זאל ער נישט מאכן היסח הדעת, זאל קיינמאל נישט אראפלאזן דעם שכל ממנו פונעם קינד, לילך צו גיין אנה ואנה ווי דאס קינד גייט, כי ידע נאמנה דהוא בחזקת סכנה, ולאב און צום טאטן יגיע בעונש גיהנם דינא רבא.

שוין דער ס'איז נישט נחום ראזענבערג, ס'איז נישט דער צודרייטער, ס'איז דער אנדערער, א גרויסער צדיק, דער כף החיים. קיצור כ'האב געטראפן א תנא דמסייע מ'זאל נישט לאזן די קינדער גיין אין מקווה ביז ער האט נישט א פולע בארד, און ס'איז דא נאך א טעם ווייל ווען ער האט א קליין בערדל איז די חזירים כאפט מען זיך נאך צו צו אים ווייל זיי מיינען ער איז נאך א בחור, יא יא ס'גוט. יא, לאכטס ווייטער, סאקמער, קאקמער, שמאקמער, באקמער. נחמיה וועבער בעבער בעבערמאן, נודע אין חלל, נ טאלל נוי דעי אין חלל, חיים וואלדער נוי דעי אין חלל, ברוך השם וואס דער בעל שם האט פאבריצירט, וועבערמאן, האט דער ווילנער גאון פאבריצירט, חיים וואלדער, ס'איז די זעלבע חזירים. געליינט פון ווילנער גאון, געווען אן אלטער איד, און ס'איז א פרוי איז אריינגעקומען פרעגן א שאלה אויף א הינדל, און ער איז ארויסגעשפרינגען פון די פענסטער. האבן די תלמידים געפרעגט, רב שקלאף האט ער געהייסן, האט ער געפרעגט, רבי ביסט אינגאנצן צעדרייט? האסט מורא געהאט אז זי איז אן אלטע פרוי און דו ביסט אן אלטער מענטש? זאגט ער, אין איין אויגנבליק מאכט מיך דער בעל דבר פערציג יאר יונגער און איר דרייסיג יאר יונגער. וואס טוסטו, דער בעל דבר האט אלס אנגעגרייט אזוי ס'איז געווען א איד וואס האט געהייסן דער בילגורייער רב. די חסידים האבן אים געוואלט פטר'ן ווייל ער איז געווען זייער געלונגען און בעלזער רב האט זיך נישט גערירט אן אים. האבן זיי אים געוואלט הרג'ענען, ס'איז דאך א מצות עשה מן התורה, פארוואס נישט? ער איז געווען נעבעך אין שפיטאל, ער האט דאך געהאט אן אפערעישאן אויף קענסער, און די חשובע חסידים פון בעלז האבן אריינגעשיקט דארטן די נורסעס, זיי האבן געהאט ביוטיפול נורסעס, קענסט דיר פארשטעלן, און זיי האבן אריינגעשיקט ער זאל אים אנדרייען, צודעקן די קאלדרע, קענסט דאך די מעשות, בילגורייער רב האט געזען ס'טויג נישט, איז ער ארויסגעשפרינגען פון די פענסטער פון א צווייטן שטאק, ס'האט זיך אים צוריק אויפגעפלאצט די סטיטשעס, און פון דעם איז ער נאכדעם געשטארבן. בעלזער רשעים, פארוואס זאג איך ענק די מעשה? ס, מען קען זיין אויפן טויטן בעט נאך אן אפערעישן, מען קען זיך נישט רירן, דער בעל דבר מאכט זי פערציג יאר יונגער און דיך דרייסיג יאר יונגער, און שטעל דיר פאר וואס עס ווערט א אומגליק. אויף דעם זאג איך ענק מען קען דעם בעל דבר נישט טראסטן, ער איז נישט קיין מענטש וואס מען קען מיט אים רעדן לוגיש, א בילגורייער רב, א אפגעהיטענער רב, ארויסגעקומען פון קוים מיטן לעבן, קומט ער און פארקויפט פאר א שיקסע, נישט א שיקסע, א ביוטיפול נורס געווען. עס איז געווען א אידישע טאכטער, ווען ער וואלט ווען א קינד מיט איר וואלט עס געווען אפאר מאל א בעלזער אייניקל, בילגורייער אייניקל א בעלזער אייניקל, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? עטס מעגטס זיך אלע שעמען, אזאנס טוט מען פאר א בילגורייער רב. כ'האב געוואלט זאגן צוויי זייער וויכטיגע זאכן, די ערשטע זאך איז אז ווען עטס וואלטס מיך ווען געפאלגט די ערשטע מינוט וואלט דאך געווען היינט א קלין קאמיוניטי, ווייל ס'ווערט קלין, נאר יעצט האבן שוין געשריבן די אלע פרומע צייטונגען אז מ'גייט אנפייפן די רבנים, מ'זעט זיי קענען זיי האבן נישט קיין כח, זיי האבן גארנישט. איינער פרעגט מיך אמאל, פארוואס גייט יענער צו דעם, פארוואס גייט ער אין קאורט נישט צו דין תורה? זאג איך אים, דו פארשטייסט נישט פארוואס? ווייל דער דין תורה האט פסק'ענעט, יענער שרייען איין איר, לע לאכט זיך אויס, אין קאורט קען ער דאס נישט טון, אונז האבן מיר נישט קיין פאוער. אויף דעם האב איך געטענה'ט, מען קען נישט זאגן, איינגעוואוינט, דו טארסט נישט גיין צו די פאליס, מען האט מאלעסטעט זיין זון אדער זיין טאכטער, גייט צו די פאליס, איך האב עס גענומען אויף מיר, ס'איז מיינע. קרייז, נאר מ'האבן שוין געקומען רבנים מיטגעהאלט א ציבור גוט ברוך השם, די היימישע צייטונגען זאגן שוין אז ס'איז גארנישט ווערד די רבנים, מ'זאל גיין גראד צו די פאליס, דאס איז איין זייער וויכטיגע זאך וואס כ'האב געוואלט זאגן, די צווייטע וויכטיגע זאך וואס כ'האב געוואלט זאגן איז אז מ'האט געטאטשט א מיידל, בקיצור, און אויף א אנדער פלאץ האט מען געטאטשט א בחור, מ'קומט דארטן צו די משטרה ביי חקירות ווייזן זיי פיקטשערס, זיי ווייזן דיר א קלעטערעס און א פיפיק, ווייל דער אינגערמאן ווייסט זיך נישט אפילו וויאזוי אויסצוקוועטשן און אויסצודרוקן, און דאס ווייבל זיכער נישט. און די קינדער אוודאי נישט. דעם האלט איך די וויכטיגסטע זאך איז מאכטס צו די גמרות אויף אפאר חדשים לערנטס מיט די קינדער וואס דאס איז א פיפיק א קלעטערעס און וואס דאס הייסט מציצה בפה און וואס דאס הייסט משכב זכר און וואס דאס הייסט משכב נקבה דעמאלטס וועט עטס ערגעץ אנקומען און ווער ס'האט א פראבלעם מיט דעם איז האב איך אים אין בוידעם איך ווייס וואס איך וויל עטס ווייסטס נאר נישט ווי איך וואס איך ווייס אבער איך ווייס זייער גוט וואס איך וויל הלוואי זאלט עטס מיך פאלגן פון יעצט און ווייטער. כ'האב געוואלט רעדן די וואך א זייער וויכטיגע זאך. כ'האב געוואלט זאגן אז ס'דא ליידער ביי אונז, אונז האבן דאך נישט צופיל ווי מ'זאגט זיך נאכצוגעבן תענוגים, ווייל אונז זעמער לימיטעד, קודם זעמער אידן, און נאכדעם דארף מען וויסן וואס און ווען, און מ'זאל זיך נישט אינגאנצן פארלירן אין א שיכור. האמיר אונז איין זאך וואס אונז האבן עס זייער שטארק אינפעסטעד, און דאס איז דאס געטרינקעכץ. שינשינזובי, מען טרינקט פון דעם ביטערן טראפן. א טאטע האט אמאל געזאגט פאר א קינד, דו זעסט דארטן די צוויי מענטשן? ווען וועסט זען פיר זאלסטו וויסן האסט שוין צופיל געטרינקען. זאגט ער, טאטע, איך זעה דארטן נאר איין מענטש. דאס הייסט דער טאטע האט שוין אויך געהאט צופיל געטרינקען. כ'האב געוואלט זאגן אזוי, א פרוי פלאגט זיך און זי גרייט צו דעם שבת בייטאגעדיגן סעודה. מען טרעפט זיך ביי די חברים, מען טרינקט אן, מען קומט אהיים שיכור, מען פאלט אריין אין בעט, און די קינדערלעך קוקן דאס צו, שטאט זאלן זען א שיינעם סעודה. שבת קודש זעהן זיי נעבעך רחמנא לצלן דער טאטע איז א שיכור און אסאך מאל הייבט ער אן צו ברעכן אויכעט און ס'איז ס'איז א מהומה אין שטוב און פרויען האלטן מיך אין איין קאלן מ'זאל רעדן וועגן דעם מ'זאל רעדן וועגן דעם כ'האב נישט געוויסט ס'איז אזוי אינפעסטעד כ'דאוון דאך נישט אין אונזערע שילן באט ווי איך דאוון געט מען אויכעט בראנפן און איך זעה טאקע אז ס'קומען אן אזאלעכע ליידיגייערס זיי זענען בכלל נישט געווען ביים דאווענען קען מען קומען אריין זעצן זיך אראפ דער קידוש איז גרויס און ער האט נישט קיין געלט באקאנט

און איך האב באקומען עטליכע קאלס די לעצטע פאר וואכן, מיין מאן קומט אהיים, ער איז שיכור ווי לוט, קינדער זעען נישט קיין שבת קודש טיש, קיין בייטאגעדיגע טיש, ווייל ביינאכט גוט, זאל ער זיך גראד לייגן שלאפן, אבער בייטאג ער קומט אהיים, יעדער ווארט שוין, אך, דער טאטע קומט שוין אהיים, און בום, ער איז שיכור ווי לוט. איטס דעדלי ראנג וואט יו דואינג, ס'איז נישט גוט פאר חינוך, ס'איז נישט גוט פאר גארנישט, פליז דאונט דו איט, ריפרעין פראם דואינג איט. און לעצטנס האט מען מיר געזאגט אז ס'איז דא פרויען וואס האבן אויכעט שוין פאר זיך דעם ביטערן טראפן און ס'שטייט זיי גוט, זיי קענען טרינקען שאשקע וויפיל ס'לאזט זיך. און פרעג איך דיך, אז דער מאן איז נישט אין דער ארדענונג און די פרוי איז נישט אין דער ארדענונג, וואס זעען די קינדער? צו אפילו ווען איינער איז נישט אין דער ארדענונג, זעען זיי אויך שוין גארנישט, אבער שטעל דיר פאר ווען ביידע זענען נישט אין דער ארדענונג. א קינד דארף האבן א שטעקן זיך אנצולאנען אויף דעם, און אז ס'איז נישט דא אין שטוב די זאכן, איז דאך דער שטוב א חורבן. און איך וויל מסביר זיין פארן עולם, די ערשטע סיפ איז די גרינגסטע מען זאל עס נישט טון. איינמאל אז דו האסט עס שוין אנגעהויבן צו טון ביסטו שוין אריינגעשלעפט אין די זאך. מיר האבן אפגעקאלט אסאך מענטשן, איך האב זיי געזאגט ביי מיר אינדערהיים איז נישט דא קיין אלקאהאל, פרעגט איינער און וואס טוסטו פסח? זאג איך אים וואס איז געשען, פסח איז אנדערש ווי שבת? די זעלבע מצוה צו מאכן קידוש פסח איז די זעלבע מצוה צו מאכן קידוש שבת, וואס טו איך פסח? וויל איך דיר זאגן, איך האב אסאך סטאריס ענק צו פארציילן, איך וויל ענק פארציילן א סטארי. זיבעציק פראצענט פון רעיפס און אינסעסטס געשעהט פסח, פארוואס? ווייל מען קען נישט אהיים גיין, איז למשל אז איינער האט משפחה וואס וואוינט אין אין ניו דזשערסי צו זיי וואוינען אין מאנסי צו מאנרא איז מען דאך שוין דא א גאנץ יום טוב די ערשטע פאר טעג זיכער און מען כאפט א שיכור אזא פיר פינף כוסות וויין ס'איז נאך דא די שיטה פון מהר"ל מען דארף טרינקען פינף כוסות כאפט א גוטן שיכור און מען גייט ארויף אויבן אין די שלאף צימערן און ס'ווערט ישמחו השמים ותגל הארץ, פאריאר האמיר געהאט א קעיס וואס יענער האט געטענה'ט איך בין אינעסענט ווייס גארנישט וואס ס'איז געווען כ'האב געטרינקען מיינע פיר כוסות איך בין ארויף געגאנגען שלאפן אויבן און נאכדעם ווייס איך ס'איז עפעס געשען אבער איך ווייס נישט וואס ווער און ווען סא דאס איז געווען די זאך וואס די חזל האבן אונז מתקן געווען די ד' כוסות הייסט וואז דעט די ריזען עניוועי איך וויל ענק זאגן קלאר דאונט פלעי געימס דעטס סיריעס ביזנעס ווייל היינט איז שוין נישט דא מער, מען קען באהאלטן עטס ווייסט די פרשה פון וואלדער האלט דאך שוין אן אסאך יאר, איך וויל דיר עפעס זאגן, צען יאר צוריק וואלט מען אים נישט געקענט אפילו באשולדיגן, ווייל ס'וואלט גראד געקומען די רבנים ימח שמם וזכרם און זיי וואלטן געזאגט ס'איז שקר, דאס קינד זאגט נאר אזוי ווייל מען האט עפעס, מען האט צוגענומען דעם בויפרענד, עטס געדענקט דא די מעשה דא אין ווילימסבורג, מען האט צוגענומען דעם בויפרענד, שקצים, ביטערע יונגען געווען, ס'האט גענומען צייט, איך האב געוואוסט מען וועט עס דורכברעכן, האב נישט געוויסט אז דער קרבן וועט זיין הונדערט יאר דזשעיל וועל הי דיד איט הימסעלף ווייל איך בין געקומען אין קאורט איך האב געזאגט נחמיה איך האב דיר ערלעדיגט א דיעל ביי טשארלס היינס פליעד גילטי וועסט באקומען פינף יאר נאך דרײַ יאר ביסטו אינדרויסן פאר גוד ביהעיוויער איז דער שייגעץ האט זיך אויסגעדרייט און געזאגט פארן גארד וואס ער וואטשט אז איך האב אים געסטראשעט צו הרג'ענען האב איך אים געזאגט נחמיה יור פינישד וואטש ענד סי דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען מען האט גענומען דא דא עפעס איינער א משה טעראריסט פרידמאן'ס תחת לעקער און ער איז געקומען אין קאורט שטערן אלס און ער האט געמאכט פאן און פאן איין טאג האט אים די דזאדזש געזאגט איף יו דאנט געט אוט אוו היער איי וויל פיק יו אפ און פוט יו אין דזשעיל זיי האבן געמיינט דאס איז עפעס א חדר ס'איז דאס איצעלע פימפ'ס בית דין שטיבל שוד בי א ליטעל מאר ריספעקט דען דעט עניוועי זיי האבן זיך אנגעהויבן אויסצולערנען אז די מצב איז נישט וויאזוי זיי האבן געוואלט און ברוך השם ס'פארט ווייטער ס'פארט אזוי גוט אז ס'דא יעדן טאג ארעסטס ברוך השם נישט יעדן טאג איז שוין נישט דא ווייל עס האט זיך אפגעסלאוד די ביזנעס, אבער עס איז געווען וואן עפטער די אדער, עס איז געווען עפעס א רוסישער וואס האט אים איינגעזעצט אין די זעלבע צייט ווען מען האט נחמיה'ן איינגעזעצט, און איך בין געשטאנען אינדרויסן די האל אין קאורט הער איך ווי ער זאגט פאר זיין ברודער שטייט מיר דא מען זאל מיר געבן פופציג יאר, ביי אונז אין רוסלאנד איז דאך א קינד געווען געמאכט פאר פלעזשער, זאגט ער זאג עס פארן דזשאדזש, זאגט ער ער האט פראבירט, די דזשאדזש האט אים געזאגט איך וועל דיך איינזעצן פאר דעם אליינס, ס'מוז זיך אויפהערן, דאס קינד איז א אינעסענט וויקטעם, ווען ער וועט ווערן אין דיין עידזש און ער וויל מיט דיר זיך ארום. שפילן קען איך אים גארנישט זאגן, די תורה לאט נישט, די תורה איז נישט מחייב ליידער קיינעם, ס'האט נישט מחייב געווען קיינעם קיינמאל גארנישט, ליידער, יעדער איז זיך נאכגעגאנגען נאך זיינע תאוות, ס'איז יא געווען אין יעדן דור איז געווען א יוסף הצדיק, ווען יעדער זאל קענען מעמיד זיין די נסיונות וואלט דאך יוסף הצדיק נישט געווען קיין הירא, סאו דאס וויל איך ענק זאגן, אז זאלסט פארשטיין קלאר, ס'גייט אריינקומען, ס'איז דא שווערערע געזעצן היינט, און מ'דארף וואטשן, און ברוך השם מ'וואטשט, איך האב באקומען א קאמפלימענט, צוויי האב איך באקומען. איינס האב איך באקומען, איך האב געזאגט פאר פאר חנוכה לעכט אז ס'דויערט סאטמאר די גאנצע קהילה זאל זיך טובל'ען ערב שבת דויערט פינעף זעקס שעה, ביי חנוכה לעכט דויערט א האלבע שעה די גאנצער עולם געטובל'ט, פרעג איך איינעם נו וואס קלערסטו טוט מען אין די מקווה מען שטופט איינער דעם צווייטן דעטס אלל איטס מעיד פאר, קאלט מיך אפ איינע פון די גרעסטע מקווה'ס דא אין וויליאמסבורג און זאגט מיר רב איד יור אאוט דעיטעד, דאס וואס דו געדענקסט אז מען פלעגט קומען אין די מקווה פאר מען האט געצינדן חנוכה לעכט דאס איז היסטערי. היינט די מקווה איז אפען קיינער קומט נישט פרעג איך פארוואס נישט, זאגן זיי ווייל אנפארטשענעטלי הערן די פרויען אויס דיין האטליין וואס ס'ווערט דא געטון אין א מקווה לאזן זיי נישט די קינדער גיין אין מקווה, האו אך דאס איז א גרויס געווינס, דאס איז איין זאך און ס'איז אדורך געגאנגען גאנץ חודש אלול און גאנץ חודש תשרי, צוויי חדשים זענען דורך און שטעל דיר פאר אין די צוויי חדשים האט מען זיך דאך געטובל'ט הונדערטער און הונדערטער מענטשן האט דאך געדארפט זיין אסאך קעיסעס, זאגן זיי מיר נחום אינטערעסאנט דו ווילסט וויסן ווען א קינד זעהט אז איינער איז אויסגעדרייט, קוקנדיג אויף אים ווען ער וואקט אראפ די סטעפס, וואקט ער נישט אראפ מער. זיי האבן מער דרך ארץ, זיי פארשטייען אז דער חזיר טאר דאס נישט טון. און אז דו גייסט צו נאנט צו א קינד, הייבט ער אן צו שרייען, האב! האב! האב! וואס ווילסטו? האב! האב! איז אלץ אז דו האסט עס גוט אויסגעלערנט, דו ביסט אזא גוטער מחנך. האהא! הלוואי ווען דו הייבסט עס אן דרייסיג יאר פארדעם. זאג איך, ניין, דרייסיג יאר פריער האט מען עס נישט געקענט אנהייבן, ווייל דעמאלטס איז נאך געווען די רעזשים פונעם דברי יואל, און מיט. אריין געטראגן צום דברי יואל מען האט זיך אויס געשייגעצט און די רבי האט געזאגט מען זאל אים אין זינען האבן פאר ולמלשינים איך בין אויכעט געלעבט אין יענע צייטן איך ווייס אויך וואס דא איז געווען מען האט צוצימאטשט יעדע זאך וואס מען האט נישט געוואלט סזאל ארויס קומען במילא די צייט וואזענט רייט די טיימינג וואזענט רייט יעצט איז די טיימינג רייט ווייל סאיז נישט דא קיין דברי יואל אונזער רייכקייט איז אז אונז האמיר נישט קיין ערליכע אידן אונז האמיר אפאר מענטשן וואס זיי שלאגן זיך פאר אידישקייט און דעס שטעלט אונז אויף די פיס אונז גיימיר זיך נישט לאזן פון קיינעם אונז האמיר נישט קיין דרך ארץ פאר קיינעם נאר פאר די תורה אליין. יעצט, ס'איז א מזל אז מ'האט אנגעהויבן אונטערצוברענגען די קליפה סאטמאר, ווייל טאמער נישט, ווען מ'ברענגט עס זיי נישט אונטער, היינט איז דא אהרן און זלמן לייב, וואלט איינער אריינגעקומען אן הויזן און איינער אן אונטערהויזן. מענדעלע ראבער האט שוין געמאכט אין די מקווה אזא מין וואנט, אז מ'זאל נישט קענען זען די פרויענ'ס האר, ווייל מ'דארף זיך צושטעלן די פרויען וואס זיי ווילן נישט אפשערן זיך. און איך בין מיך געגאנגען שלאגן, כ'האב מיטגענומען צוויי ערנסטע רבנים, זיי האבן געזאגט מענדל, אונז געב מיר ארויס א בריוו מ'זאל נישט נוצן די מקווה, האט ער עס געמוזט אוועקנעמען, זאגט ער האט עס געזען אין ליבאוויטש דא דא אין דאונטאון ברוקלין דא ליבאוויטש, גיי דיר נישט קוקן אויף ליבאוויטש אונז זעמיר נישט ליבאוויטש, ס'איז געווען אמאל א פרוי וואס איז נישט געגאנגען אין מקווה, און דער מאן איז דערגאנגען אז זי איז א שיקסע זי גייט נישט אין מקווה, ער האט זי געפרעגט היתכן, האט זי געזאגט ווייל ס'איז דא איינע פון די שיחות פון דעם רעבן אז צו לערנען דריי בלאט גמרא איז מטהר אזוי ווי א מקווה, זאגט זי איך לערן דריי. בלאט גמרא שטאט צו גיין אין מקווה, פארשטייסט? דאס איז ליבאוויטש, אונז זעמיר נישט ליבאוויטש, אונז היט מיר אפ די תורה אויפן אלטן אלטן סיסטעם, אן קיין נייע זאכן. א קינד דארף האבן אויף וואס זיך אנצולאנען, און א טאמער ער האט נישט, און ביידע זענען שיכור, איז עס א ביטער אומגליק, סאו פליז הערטס אויף מיט די מעשות, נישט פאר דעם איז געמאכט דער שבת, ביי מיר אין שטוב האב איך עס אריינגעפירט יארן, און איך זאג עס כסדר אויפן האטליין, און מענטשן דאנקען מיר ווייל זיי האבן עס אויך אריינגעפירט, עס איז נישט דא קיין אלקאהאליק בעווערדזשעס.

די רבי האט געזאגט פאר רוני גרינוואלד אז מיין ישיבה מיט די יונגעלייט זענען פארכאפט אין דראגס, ער וויל דאך זעהן צו ס'איז אמת, ער האט שוין אפאר מאל אזוי געטון, ער קאלט מיך אפ, און ווי ווי ווער האט עס געזאגט, ווען איך זאג רבי איך בין נישט קיין מראה מקום, איך זאג דיר ער האט עס געזאגט ביי א דרשה, דערווייל בין איך געגאנגען, איך האב אים געטרייט עס צו טרעפן, האב איך געטראפן אן אנדערע דרשה אויך פון רוני גרינוואלד, ער זאל זיך זעצן אליינס צו זוכן, איך האב נישט קיין צייט צו דעם, און דאס איז א מורא'דיגע דרשה ווי ער רעדט וועגן. אדיקשאן, און ער רעדט ווי מען איז פארכאפט אין דראגס, ווי מען איז פארכאפט אין טרינקען, און איך האלט אז ס'איז זייער כדאי מען זאל עס ארויפשטעלן, איך האב עס שוין געשפילט אסאך מאל מיט יארן צוריק, דא איז אביסל אנדערש, דא איז נאך נישט געווען דעמאלטס ווען די רבי האט איהם געלאזט רופן, דא איז געווען אז ער איז געווען ביים רעבן און מען האט גערעדט פון די אדיקשאנס און פון די דראגס און פון די אלע זאכן, באט איטס די סעים טינג, אז איך זאג דיר ווייס איך דאך וואס איך זאג דיר און איך זאג דיר נישט קיין ליגנט ווייל איך קריג נישט קיין געלט פאר דעם, ווען איך זאל האבן א קאנטרעקט פאר געלט מוז איך אריינלייגן לגיונות, איך מוז. אריינלייגן דאס, איך מוז אריינלייגן יענץ, אבער איך האב נישט די אלע זאכן, סאו איך דארף עכט נישט אריינלייגן גארנישט, איך זאג עס ענק כמות שהיא, יעצט הערטס עס אויס ענד ענדזשוי יורסעלווס, און איינמאל ס'טוט זיך אויסלערנען וויאזוי מ'זאל מחנך זיין קינדער, ס'דא דא א מיידל וואס האט איבערגעלאזט א צעטל פאר איר טאטן אז זי גייט זיך הרג'נען וויייל די טאטע האט איר אביוזט, ענד דעטס די ענד אוו עווריטינג, הערטס עס אויס.
יו נאו, וויר דיעלינג וויט עי ווערי סיריעס טאפיק, ענד באט איי.

אייל טעל יו. איי אלוועיס לייק דיס פסוק. ויאמר יצחק אל אברהם עט די עקדה. יצחק סעז טו אברהם. היז טעיקינג הים טו די עקדה, הי העז די מאכלת, הי העז די נייף, הי העז די סווארד, ענד הי סעז טו הים לוק עט די פסוק, הי סעז, ויאמר יצחק אל אברהם, אבי! טאטי! טאטי! לייק, לייק, וואט, וואטס גאוינג אן היר? טאטי! ויאמר.

הי איז א בן אברהם ענד הי איז הולד את זרעך, איי מין איף יו אר בן יו אר הולד. כלי יוקר סעז ען עמעזינג טינג אווער הער. העלא טעל דזשעי יצחק בן אברהם אף על פי שאמר שהיה בן אברהם מכל מקום הוא צריך לומר אברהם הולד את זרעך קאוז יו קען בי א בן ענד יו קען בי א הולד סא ליסען וואט די כלי יוקר סעז.

יעצט וויל איך צוריק קומען נאכאמאל צו וואס דא גייט פאר, מענטשן אביוזן די קינדער אז ס'איז א שרעק, אז מ'זאגט ענק דעם אמת ווערט יעדער משוגע ווילד, ס'איז דא וואס זיי לייגן ארויף זייער נעסטי מעסעדזשעס אויף מיין קאל בעק, אבער איך לאך מיך אויס, די אלע זאכן שפילט ביי מיר נישט קיין ראלע, כ'בין שוין צוגעוואוינט צו דעם, איך האב ענק שוין גענטפערט אפאר מאל אויכעט, אז ווען איך רעד אויפן דברי יואל רעד איך אויף די ארום און ארומדיגע. שקצים וואס זיי האבן איינגערעדט אז דאס איז געווען דער דברי יואל. למשל דער דברי יואל לעבט דאך שוין נישט אסאך יארן. איז געקומען דא דרײַ שקצים אין סאטמאר קליימער דארטן ווי חזקל טייטלבוים האט בועל געווען זיין שוועגערין אן אלטע קאקע פון פופציג זעכציג יאר. און צוגעקומען על פערדיינער וואס איז א על פערדו פון ענגלאנד האט מען אים געברענגט. און נאכדעם איז דא שבתי כהנ'ס איידעם שטערן. און נאכדעם יצחק לבנה שטערן דער נואף פון ענגלאנד וואס מ'האט אים ארויסגעווארפן. זיין זון פלעגט טאטשן, ס'איז דא ווידיאוס ווי אזוי ער פלעגט טאטשן אלע פרויען. אין סאוט נײַן פלעגט ער טאטשן ביי די מחילה, עס איז דא ווידיאוס, זיי ווילן אונז לערנען וואס צו טון און וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט, שיין זעהן מיר אויס, איז לאמיר גיין ווייטער, נארמאל שרייט מיר קיינער היינט נישט נאך אין די גאס ווייל איך קאק אויף ענק אלע און עטס זענטס די באשולדיגטע נישט איך, היינט אינדערפרי איז איינער ארויסגעקומען פונעם רעבן זכר צדיק וקדוש לברכה'ס בית מדרש וואס איז אויף בעדפארד קארנער קליימער און ער נעמט זיך שרייען שייגעץ!

איינגערעדט אז דער דברי יואל איז געווען דער רבן של כל בני הגולה און ער איז געאונט גאנץ וויליאמסבורג יעדער האט זיך געמוזט מכניע זיין. נעם א צעטל, שרייב אויף אלע רבנים וואס האבן געלעבט דא, און עסטו זען אז ניינציג פראצענט האבן אים נישט גורס געווען אפילו. נישט גורס געווען. פארשטייסט? דער פאפא רב זכרונו לברכה דער ויחי יוסף איז געגאנגען פרעגן פון צעהלים רב ער פארט אויף ארץ ישראל צו ער זאל גיין צום כותל. זאגט ער אים אזוי, הער מיך אויס, נארמאל מעג מען גיין און מען דארף גיין און ס'איז א פלאץ וואו יעדער אידיש הארץ בענקט צו גיין דארט, זאגט ער אבער אז דו ווילסט האבן די שויבן גאנץ זאלסטו נישט גיין, סאו די שיטה איז נישט געווען א שיטה ווייל ס'איז הלכה'דיג, ס'איז געווען א גבר אלים חברה'מאן, און היינט זעמער אלע גבר אלים חברה'מאנס און מען לאכט זיך אויס פון אלעם, און וועגן דעם האט די רבי פארלוירן אלעס, ווייל דו האסט נישט געקענט אריינגיין צו אים זאגן א ווארט, רבי דער טוט מיר דאס און יענער טוט מיר יענץ, און בשעת ווען דו פירסט שלש סעודות איז יעדער מיט די ערבל אינדרויסן, די אנטענעס זענען אויסגעצויגן, מען האט נישט צוגעלאזט, און איך האב חתונה געהאט האב איך געדאווענט אין דעעש פרייטאג צונאכטס, מיין שווער האט געדאווענט דארט און איך בין געגאנגען עסן דארט האב איך געדאווענט דארט בין איך געזעסן אויבן אן איז ליפא פרידמאן איז געווען דארט אויבן אן און ליפא פרידמאן האט יעדע וואך פארציילט פאר יעדן אלע שייגעץ שטיק וואס ער האט אנגעטון פאר דעם און פאר יענעם דאס איז דאך געווען זיין חיות ער האט דאך אויפגעבויעט דעם סאטמאר רב סאטמאר רב איז נישט געווען אזא גרויסער פאבריקאנט ער האט אים אויפגעבויעט עס פלעגט ער אלץ פארציילן וויאזוי ער האט דעם צוגעפיקסט און יענעם צוגעפיקסט און שוין דאס איז געווען די גאנצע זאך. דער קלויזנבורגער האט דא געוואוינט, פסח אינדערפרי איז אריינגעקומען זעק מיט ברויט אריין אין זיין הויז, מען האט עס ארויסגעווארפן דארט, דאס איז געווען די גאנצע זאך, ס'איז געווען א מענטש וואס ער איז געווען א איש מלחמה, א טעראריסט, און ער האט אריינגעלייגט זיין כח אויפצוארבעטן דעם דברי יואל, ממילא וואס בין איך ענק יעצט שולדיג? גארנישט, אויף זיין וואטש האט מען. גערעיפט און געהארגעט און געטוהן אלע זאכן מיט קינדער. כ'האב געוואלט זאגן אונז לייגן מיר אריין אזויפיל געלט און כח און מח און חינוך, מ'האט אייגענע בנינים, מ'האט אלעס אייגן אייגן אייגן. איך וויל פרעגן, וויאזוי קען זיין אז א מענטש ווי וואלדער האט מפיץ געווען מינות און כפירה אזויפיל יארן מיט זיינע ביכער און קיינער האט אים נישט געזאגט קיין ווארט? ס'איז א שווערע קשיא, אבער די קשיא איז נישט אזוי שווער, ס'איז דא נאך א שווערערע. אז ער האט זיך געהארגעט, ער איז שוין נישט דא, פארוואס זענען געגאנגען אין די אלע צייטונגען מיט די אלע ליטווישע רבנים און זיי האבן זיך אנגענומען פאר, מען זעט איך ווייס נישט ווער ס'איז געגאנגען מנחם אבל זיין פון די שענסטע רבנים אין בני ברק, וויל איך וויסן וואס גייט דא פאר באמת, זעמער אונז צודרייט, צו זעמער אונז אינפלוענסד אנדער אלקאהאל, וויאזוי האט געמעגט ביי אזא שבעה זיצן גיין אפילו איין ערליכער איד, ער איז א מאבד עצמו לדעת, מען האט אים אפילו נישט געטארט לייגן אין בית החיים. חיים, וואו אידן ליגן, סאו מיר דארפן לייגן אחורי הגדר, נאר וואס, די ליטווישע שעמען זיך מיט דעם, דאס אז ער איז געפאלן איז אזוי ווי דער ווילנער גאון איז געפאלן, ניין דו שייגעץ מען טאר דאס נישט זאגן, יא כ'על עס זאגן נאכאמאל, אז ער איז געפאלן איז אזוי ווי דער ווילנער גאון איז געפאלן, ווייל אויב דאס איז געווען דעם ווילנער גאון'ס חינוך דעמאלטס איז עס באנקראט, יעצט ווען דאס געשעהט ביי א חסידישן וואלט עס געווען אזוי ווי דער בעל שם איז געפאלן, איך זאג נישט ווילנער גאון ווייל איך בין ברוגז אויפן גאון און איך מיין צו קלאָדן דעם בעל-שם-הקדוש. ניין, אונדזער חינוך איז אין דער ערד, אונדז זעמער געווען ביזי מיט שטותים, אונדז האָבן אַרויסגעלערנט דעם עולם שטותים, אונדז זעמער געווען ביזי מיט שטותים, און דאָס איז וואָס דאָ גייט פֿאָר. מען האָט נישט געלערנט דעם עולם גאָרנישט, און גייסט אַרײַן אין אַ תּלמוד-תּורה און ביסט ביזי מיט איין פֿאַרשטינקענער זאַך, דאָס הייסט הלכות לשון-הרע. פֿאַר וואָס איז עס פֿאַרשטינקען? דאַרף איך זאָגן פֿאַר וואָס? ווײַל די מינוט ווען דו האָסט אויפֿגעהערט צו רעדן לשון-הרע, האָסטו געהרגעט דעם דור. ווײַל קודם-כּל איז דאָ הונדערטער סעיפֿים ווען מע מעג רעדן און ווען מע דאַרף רעדן, און יעדער.

אדי, ענד דעי אלסא העוו טו בי טאט דעט נאבאדי איז אלאוד טו טאטש דעם נאט איווען די טיטשער ענד נאט איווען די פרינסיפעל ענד איווען איף הי פראמיסעס יו גוד מארקס טעל אים יו נאט אינטערעסטעד יו העוו טו בי א צניעות'דיגע דזשואיש גירל. איך לייג דא ארויף אן אינטערוויו פון ר' חיים שלום לעפקאוויטש מיט ר' יענקעלע כהן וואס געדויערט א קנאפע שעה וואס זיי געבן ארויס זייער וויי געשריי אויף אלעם וואס ס'גייט דא פאר די אלע זאכן וואס איך רעד כסדר, ס'איז אזא שטיקל חזרה. פון די דראגס, פון בחורים וואס זיי נעמען זיך דאס לעבן, פון מיידלעך וואס זיי נעמען זיך דאס לעבן, און ס'איז אינפעסטעד, און איך וויל נאר סתם צולייגן א קלייניקייט, איך קויף נישט נישט דעם איד נישט דעם בלאט, איך האב זיי אלע, די סאטמארע פאליטיקס האב איך אלע אין בוידעם, נאר ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, ס'איז דא חיים וואלדער אזא פעימאס מענטש, ער האט פארשפרייט זיינע בוקס אין סאטמאר, נישט אין איד און נישט אין בלאט האט געמענטשענט די גאנצע זאך פון חיים וואלדער, וואט איז גאוינג אן היער? כ'האב געמיינט אמאל אז סאטמאר איז א הייליגע ארגענעזעישן און ווען ס'איז דא א פערצע האבן זיי צו זאגן א ווארט, זיי האבן מורא צו רעדן, זיי זענען די זעלבע גענגסטערס, זיי האבן די קאמאן קאור, די זעלבע שייגעץ שטיק, ס'איז א חילוק צי חיים וואלדער שרייבט עס צי דער גוי שרייבט עס, איך האב געליינט וואס דארט שטייט אין קאמאן קאור, רחמנא לצלן, סאו וויל איך ענק זאגן איך לייג עס ארויף, קודם מען זאל זען איך בין נישט קיין בן יחיד ס'איז דא אנדערע מענטשן וואס האלטן אויך אזוי, און נאכדעם לייג איך עס ארויף וועגן נאך א זאך. איך וויל דער עולם זאל וויסן וויאזוי די אידישקייט ווערט קלענער און שוואכער יעדן טאג מער. מען רעדט דארטן וועגן דראגס, איך האב ענק געזאגט, א אידישע שטוב טאר נישט האבן קיין אלקאהאל, קאלט מיך אפ רבנים. און וואס איז מיט פסח? איז דאך די זעלבע זאך, א בחור טאר דאס נישט טרינקען, און אלע קידושים טרינקט מען און מען שיכור'ט, און איך האב שוין גערעדט פאריגע וואך אויך ביים שיעור, ס'איז דא פרויען וואס זיי קאלן מיך אפ, די מענער קומען אהיים נאך א געזונטן קידוש, און זענען שיכור פאלן אריין אין בעט און זיי ברעכן און זיי שעלטן און זיי רעדן וואס מען טאר נישט, דאס ווארט עף, די פאר לעטער ווארד, איז שגור על לשונם, זיי זענען היי, זיי ווייסן נישט וואס טוט זיך מיט זיך, א פרוי האט מיך אפגעקאלט וואס איר מאן טוט, זאג איך אים, מארגן זאלסטו אים גט'ן, זאלסטו אים גט'ן, ווייל די סוף גייט זיין אז ער וועט דיך נאך דערווערגן אמאל ביינאכט, און. א יעצט געווארן סאטמאר א שטילע לעמעלע, זיי רעדן נישט גארנישט, זיי זאגן גארנישט, נחום ראזענבערג וואס זיי האבן געזאגט אז איך רעד מניוולות האט מען מיך געמוזט לייגן חרם, פארוואס? ווייל דא האט מען געגאנגען צו מענטשן געזאגט געב געלט, נישט וועט אידישקייט אונטערגיין, ווען נישט וועט דער דברי יואל נישט האבן קיין פנים, און מען האט געגאנגען מען האט געפאמפט געלט און מען האט געלייגט נחום ראזענבערג אין חרם מ'האט מיך אפילו נישט גערופן, איך זאג איך זאג זיי זאלן גיין אלע אין דער ערד, אינאיינעם מיט אלע וואס זיי האבן אונטערגעשריבן, אינאיינעם מיט די וואס זיי האבן עס אנגעדרייט, און צל הגר המצרי דעם נואף. דער פון מאנסי און זיין חבר יצחק לבנה שטערן זיי האבן געמיינט זיי גייען אונטערברענגען מענטשן אונז לאכן מיר פון פאשקווילן אונז לאכן מיר פון די אלע זאכן מיר האט געאפערט א לויער אז ער קען ענק אלע איינזעצן ער קען ענק מאכן לאסוטס ער קען ענק משוגע מאכן האב איך געזאגט איך ברויך עס נישט זיי וועלן נאך מיינען אז אני העשרתי את אברהם פארשטייסטו מוז איך שרייען יא געוואלד געוואלד סאטמאר איז איין שטיק שקר מיט מניוולות מיט חאזעריי מיט חילול שבת מיט גניבה און גזילה דאס איז גאנץ סאטמאר ס'איז אלס געווען נאך מקדמת דנא און יעצט ווילן זיי זיך מאכן זיי זענען פיור אידישקייט זיי זענען משמרת הצניעות זיי האבן ארויסגעגנב'עט געלט פון מענטשן און מען האט געטאטשט קינדער היינט זיי האבן געזאגט נחום ראזנבערג גייט גנב'ענען דאס געלט וואס אונז גנב'ענען מיר האב איך געזאגט איך ברויך נישט ענקער געלט שטופטס עס אריין אינעם אחור אריין. און איך ברויך נישט פון אים קיין געלט. יעצט היינט גנב'ע איך געלט? ניין. היינט איז געווארן ארדענונג? היינט קענסטו אנרירן א קינד זאלסט נישט גיין אין דזשעיל? ניין. דאס איז וואס עטס זענטס, ליגנער, שקר, בלאף. סאך מאל טראכט איך צו דער שר השקר איז א גרעסערע ליגנער ווי סאטמער, צו סאטמער איז א גרעסערע ליגנער ווי דער שר השקר. יעצט ווען איך זאג סאטמער מיין איך נישט נאר סאטמער, בעלז און די זעלבע שקצים מ'האט יעצט געכאפט זייער מנהל אין קוממיות.

די לאקוסטעס האט נישט קיין אלקאהאל. הערטס אויס דא א שיינעם שיעור און זייטס מקבל גוטע זאכן. ותגעש ותרעש הארץ, די יהדות החרדית און די גאנצע וועלט האט אויפגעטרייסלט די וואך הערענדיג די שרעקליכע מציאות פון דעם מחטיא הרבים חיים וואלדער שם רשעים ירקב וואס האט זיך מאבד געווען עצמו לדעת און דאס האט צענומען און אויפגעוועקט פארשידענע ענינים אנבאלאנגט וואס איז נוגע אידישע קינדער אין די גאנצע וועלט, בנוגע חינוך, ליין מאטריאל און נאך פילע זאכן, און יעצט ווילן מיר דא בארירען א נושא וואס מ'האט נישט אזוי ווייט נאך אויסגעשמועסט און על פי התייעצות מיט מרביצי תורה און חשובע תלמידי חכמים ראשי ישיבות וואס באגלייטן דעם טעלעפאן ווילן מיר ארויפברענגען דא. א נקודה וואס דארף ארויפגעברענגט ווערען מבעוד מועד, מען רעדט פון אזעלכע פערזאנען וואס טוען אומגליקליך מאכען אידישע קינדער, און ס'פאדערט זיך דאס צו באהאנדלען אויף א ריכטיגע וועג, א תורה'דיגע וועג, און באצייטענס, און ליידער איז רבה הזניחה והעזובה, און. מיר ווילן דא ארויפברענגען הרב ר' חיים שלום לעפקאוויטש וואס האט שוין דא געהאט די געלעגנהייט צו רעדן אסאך שמועסן די לעצטערע איינס אהאלב יאר ארום דעם נושא פון בחורי ובנות ישראל איז הגם ס'איז נישט דעם נושא ממש אבער ס'איז מענין לענין באותו ענין און ערשטנס לאמיר דא באגריסן א גוט יאר א גוטן אווענט ר' חיים שלום. א גוט יאר. יא. איז יעדער האט מיטגעהאלטן און האלט מיט וואס איז פארגעקומען און מען ווערט נתעורר און מען וועקט זיך אויף, ערליכע אידן ווערן נתעורר, ס'איז נעבעך, ס'גייט נעבעך ממש, צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם, ביידע, מען זעט ביידע בחינות אויף גאר א גרויסן פארנעם אין דעם ענין, אידן האבן זיך אויפגעוועקט און ארויסגעווארפן כל מיני אומאויסגעהאלטענע ליין מאטריאלן, אידן האבן זיך אויפגעוועקט אין פארשידענע זאכן, צו קאנטראלירען פון וועמען מען באקומט דעם חינוך, ווי יענעם זיך אנגעזאפט. און וואס ווי ווייט מ'דארף שטיין על המשמר, לאמיר אויסשמועסן און הערן מער איבער דעם נושא פון וואס מ'דארף צו טון און וואס ס'ווערט געטון אנבאלאנגט די נפשות אומללות וואס ווערן רחמנא לצלן אפעקטירט פון אזעלכע סארטן אומאויסגעהאלטענע און פארדארבענע עלעמענטן.
די נושא וואס איר ברענגט דא ארויף איז זעהר זעהר א האקעלע נושא. זייער א איידעלע נושא, אבער זייער זייער א ברענעדיגע נושא, און באמת כ'ווייס נישט צו איך בין דער מענטש צו מ'איז ראוי בכלל זיך צו דעם מתייחס זיין, אבער ס'איז א בחינה פון במקום שאין אנשים השתדל להיות איש, ס'איז ס'איז אזוי עקבתא דמשיחא'דיג, אלעס גייט אויף דעם אויף דעם סטייל ווי מען זאגט אז זאכן וואס האבן אמאל האבן געדארפט באהאנדלען גדולי ישראל יחידי הדורות, איז געווארן עפעס אלעס אזא משה קאפויערדיגער מציאות וואס אנשים פשוטים מדלת העם דארפן זיך אין דעם מתעסק זיין און ס'איז נישטא קיין ברירה דאס דאס איז דער מציאות און דאס איז דער רצון השם און ואי אתה בן חורין להפטר ממנו בשעת ס'איז דא נושאים וואס ברענט א פייער און די אמת איז אונז זעמער אונז זעמער ליידער אין א מציאות פון א דור עקש ופתלתול אלעס איז פארדרייט אלעס איז פארקרומט. כל ראש לחלי וכל לבב דוי אין אלע אין אלע שטחי החיים, אין ענינים פון חינוך, אין ענינים פון השקפה, אין ענינים פון הנהגה, ווי מען גייט און ווי מען שטייט בארץ ובחוץ לארץ, און כלל ישראל איז אין א מצב כספינה המטורפת בלב ים, און און די גאנצע וועלט איז א בחינה פון ספינה המטורפת בלב ים, ס'איז עפעס אזא, מען זעט עפעס א הנהגה עליונה וואס איז צוגענומען געווארן. די נארמאלע הנהגה פון די וועלט איז המלכות תהפוך למינות, חכמת סופרים תסריח, בית הוועד לזנות. אבער דא איז דא א נושא וואס איז א ברענעדיגע ברענעדיגע נושא, וואס ס'האנדלט זיך פון הצלת נפשות ממש און הצלת נשמות. איר האט אנגעהויבן טאקע מיט דעם פרשה פון דעם באשעפעניש, איר האט אים א נאמען געגעבן, מען האט אים גערופן מיטן נאמען וואס זיין נאמען איז חיים וואלדער, איך מיין אז די ריכטיגע נאמען אויף אים איז א וואלד חיה, ס'איז א חית יער, א חיה, א חיה טורפת. כ'גיי נישט יעצט רעדן פון זיינע פארדארבענע השקפות מיט די אלע זאכן, דעם איז שוין, מ'האט שוין היבש גערעדט פון דעם, כ'האב ברוך השם נישט געליינט זיינע ביכער, איך ווייס אפילו נישט וואס זיינע השקפות זענען געווען. מיר רעדן בעיקר אויף די נקודה פון וואס האט זיך ארום געדרייט די גאנצע איבערקערעניש וואס איז דארט פאסירט, און ס'איז מקוים געווארן ביי אים דעם על דאטפת אטפוך ובסוף מטיפיך יטופון, געהערט א מורא'דיגע טייטש רבי יענקעלע זכרונו לברכה פשעווארסקער רבי זכותו יגן עלינו אין פרקי אבות,

אז יעדער וועט איינטונקען וועט דאך די זאך נישט האבן קיין עק, האט ער געטייטשט בסוף מטיפיך, די וואס האבן דיך דערטראנקען יטופון, די וועלן זיך אליין דערטרינקען ביי דעם וואלד חיה מקוים געווארן והיו למשיסה שאסיך, מ'רעדט דא פון א מענטש א רוצח וואס האט רוצח אומגליקליך געמאכט צענדליגער צענדליגער נפשות ישראל אידישע קינדער מיט זיינע מעשה תעתועים. און צו ממש ווי מ'זאגט, מ'וועט באלד אויסשמועסן וואס דאס מיינט, אים ממש ממש אומגליקליך געמאכט, איז געפירט געווארן ביי אים, מקוים געווארן די מטיפיך יטופון, און ער האט ער איז געווען א רוצח נפשות, און ער האט זיך אליינס ער האט זיך אליינס רוצח געווען, געהאט ליידער אזא ביטערן סוף, א מורא'דיגער מורא'דיגער ביטערער ווייטאג, וויאזוי וויאזוי די גאנצע זאך. זאך האט זיך געענדיגט, אבער פון הימל האט מען עס אזוי געפירט אז ס'זאל זיך ענדיגן, אז וואס ער האט געטון פאר פאר אנדערע בדבר אשר זדו עליהם האט מיט אים אליין פאסירט. ס'איז א, אונז זעמער אין א תקופה, ס'איז ש, מ'רעדט נישט דערפון ליידער ברבים, ס'איז שווער דערפון צו רעדן, אבער ס'איז נישטא קיין ברירה, מ'דארף דערפון רעדן. ס'איז א מצב ווי מען קען זאגן אז משבוע לשבוע מחודש לחודש ווערט עס ערגער, ס'ווערט נישט קיין בעסערונג, וואס בחורים מיט בנות ישראל ווערן אוועקגעריסן, ווערן אוועקגעריסן, דער גרויסע חלק ווערט אוועקגעריסן, ברוחניות, לאזן איבער פשוט, זיי לאזן איבער עמם, ארצם, מולדתם. זיי ווערן, זיי זענען פונה עורף צום גאנצן עבר, צו דעם גאנצן חיי המשפחה, חיי הקהילה, חיי הציבור, חיי היהדות, זיי ווערן נעבעך ווי די חיות טרף, פורק עול תורה, און זיי ווערן נישט, נישט ווערן גוים, ווערן חיות, דראגס, מיט כל מיני זאכן, אויף א, אויף א זייער, זייער א שרעקליכן אופן, און ס'האט פאסירט איבעראל, אין אמעריקע, אין ארץ ישראל, אין אייראפע, און ביי אלע ציבורים. און ס'איז דא, ס'איז דא נאך א נאך א טיפערע אומגליק איז דער ענין פון להשמיד להרוג ולאבד. א גרויסע חלק פון די יוגנטליכע ליידער ליידער איז נעבעך נעבעך צום סוף פאקן זיך דאס פעקל און זיי ענדיגן זיי מאכן א עק און א סוף מיט זייער מיט זייער לעבן. און אויף פארשידענע אופנים, א גרויסע חלק האט טאקע מיט מיני פון די סמים המרים, פון דראגס מיט אווערדאוז, און אנדערע טוהן עס אויף אנדערע אופנים, די וואך אליינס האב איך געהערט אנגעקומען אויף א זייטיגן אופן א מעשה וואס האט פאסירט אין א אין א אין א איינע פון די היימישע היימישע ישיבות, וואס מען האט וואס ממש אין די לעצטע מינוט האט מען געראטעוועט א בחור ער זאל ער זאל נישט טוהן מאכן א סוף פון זיין פון זיינע צרות. מען דארף צו פארשטיין. דאס אז א אז א א פשוט'ער בחור אדער א מיידל, אינגערמאן אדער א ווייבל, זאל זיך לא עלינו ענדיגן דאס לעבן, דאס איז נישט די זעלבע זאך וואס האט פאסירט די וואך ווי דער וואלד חיה איז געגאנגען און האט זיך געענדיגט דאס לעבן מיט א דיעה צלולה, ער האט איבערגעלאזט א בריוו, א קאלטבלוטיגן רציחה'דיגן בריוו וואס ער האט עס אפגעשריבן, און מיט און מיט און מיט און מיט א קומה זקיפה, דאס איז. און מען רעדט דא, דער מענטש רעדט מען פון א געוויסן מאנסטער, פון א געוויסע חיה טורפת, וואס ווערט באשאפן אחת לשישים או לשבעים שנה, ווי מ'וועט באלד אויסשמועסן, ס'איז ליידער דא אסאך משחיתים, משחיתי הנפשות, און וואס וואס האבן א מחלת הנפש, וואס יצרם תקפם, אנדערש ווי די נאטור פון די, פון וויאזוי דער אייבערשטער האט באשאפן די בריאה, די די יצרי מעללי איש, די נארמאלע יצרי הנפש וואס יעדער מענטש האט, און דאס איז א חלק וואס איז טוב מאוד, די יצר הרע, ווען הגאון הצדיק, רבי יעקב מאיר שכטר זאגט עס כמה פעמים פאר די בני הנעורים, און ער זאגט אז מ'זאל וויסן אז די יצר הרע איז נישט קיין שלעכטע זאך, דאס איז א גוטע זאך, דער אייבערשטער האט דאס באשאפן, און אויב און א מענטש דארף דאס האבן, מיט דעם שטייגט מען, די גמרא זאגט, אלמלא יצר הרע חדוותא דאורייתא לא משתכח, דאכט זיך א לשון הזוהר, די די ענין פון די נטיות הנפש וואס א מענטש האט, דאס איז א דאס איז א חלק וואס א מענטש שטייגט מיט דעם, און יעדער איד האט זיך זיינע זיינע מעברים, און אלע מאמרי חזל און ספרי מוסר זענען פון דעם פול, נישט פון דעם רעדט מען דא, דאס איז פשוט, דאס איז דאס איז יעדער מענטש, און און און און און דאס איז דאס איז דאס איז חיי יום יום וואס א איד האט צו הארעווען אויף די וועלט. מען רעדט דא פון מענטשן וואס זענען טיפע חולי נפש, צו חולי יצר, און נישט אריינגיין אין דעם פון ווי דאס קומט, וואס זענען גרייט פאר זייערע פאר זייערע יצרים, פאר זייערע נטיות הלב, צו טון זאכן וואס איז די עק וואס נישט נאר זיך נאכגעבן דאס אייגענע, נאר נאר אריינצוגיין אין א שטח פון א צווייטן און פוגע זיין יענעם, בו בזמן וואס אסאך פון די משחיתים ווייסן אז זענען אז אז אז זיי גייען יענעם אומגליקליך מאכן. דאס איז דא סתם אסאך משחיתים ליידער אין אלע אלע מקומות מושבות ביי אידן, און פארשטייט זיך די וועלט ווי ס'אידישט זיך גויאישט זיך ווי ס'גויאישט זיך אידישט זיך דאס אז די וועלט איז מושחת, איז דאך פשוט אז דאס איז די מצב פון די היינט און פון די היינטיגע גוי'אישע וועלט איז אבער ליידער דאס איז דאס מציאות. בפרט אין די מדינות ווי מיר ווי מיר וואוינען ווי מיר דרייען זיך.
יא אזוי אזוי ווי זשע ווי דער בית הלוי ברענגט דארט ביים ביים דארט אין פרשת נח אז דאס אז אז אז אז די אז בהמות און חיות כי השחית כל בשר דאס איז דאך קעגן די נאטור א בהמה האט דאך נישט קיין יצר הרע זאגט ער אז ס'איז דא השחתה אין די בריאה דאס משחית די גאנצע די גאנצע מציאות הבריאה. עס קען זיין טאקע די מציאות אז אונז זעמער היינט אין ערות הארץ און בכלל טאקע טאקע דאס ווי מען רעדט דא אסאך אויפן טעלעפאן ליין אז די די ליבעראלן מיט די פראגרעסיווס ימח שמם וזכרם וואס וואס זענען משחית די גאנצע סדר הבריאה און זענען מפקיר און זייער שיטה איז אז אז דער מענטש זאל זיך ארויסגעבן ביז צום סוף אין אלע עניינים און און און טאקע און טאקע אין רציחה און די השחתה וואס דאס איז וואס דאס איז רציחת הנפש ווי מען מען מען דאס אויסשמועסן.

איז א חי' טורפת, ער טוט וואס ס'לאזט זיך, ער איז הונגעריג, ער איז דאס, פאר וואוילטאג, ער גייט און ער איז טורף, ללא חמלה ללא רחם, דער דער מאנסטער, דער רוצח, ווי ס'קומט ווי ס'קומט ארויס, ווי ס'שרייט זיך ארויס פון איבעראל, איז ס'האט געקענט זיין די פרצוף פון אזא מענטש וואס בו בזמן וואס ער איז געווען אויפן טראן פון די פעטכערס פון אונזער וועלט, על כל פנים פון זייער וועלט, פון די בני בראקער וועלט, פון די מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, ער איז געווען א גאנצער א גאנצער היראישער מענטש און איז געזיצן אויפן טראן. און און בו בזמן וואס ער איז געווען דער אזוי גערופענער לשיטתם דער מחנך און דער און ער האט געמאכט די אלע ארגאניזאציעס פאר אלע און נאך דערצו פאר אזעלכע אביונים נפשות אומללות האט ער געקענט אין די זעלבע צייט זיין אזא שודד נפשות אזא רוצח און טורף זיין נשים מידי בעליהן און בני ובנות ישראל אויף אזא קאלטבלוטיגן אופן און און מ'רעדט דאך פון א מענטש וואס איז געווען א גאנצער פסיכאלאג און א גאנצע כלי און ער האט דאס געוואוסט און אין זיינע ארגאניזאציעס האט מען גערעדט פון די סארט עניינים וואס דאס מיינט ווען מ'איז פוגע אין א נפש, מ'רעדט נישט יעצט, מ'רעדט נישט יעצט פונעם חלק הרוחני וואס איז פוגע אין נשמה, דעם חלק החטא, וואס דאס איז דאך די גאנצע רא דער ראשית חכמה מיט אלע ספרי אמת און וואס אלע וואס מ'רעדט פון דעם, שובבים, יא, מ'רעדט יעצט בגשמיות וואס א גוי, וואס א קאלט, וואס נידריגע גוים פארשטייען אין די היינטיגע וועלט פון פונעם גוי'אישן תורת הנפש וואס איז מיליאנען מייל ווייט פונעם אמת'ן נפש פון די נשמות פון די חלק אלקי ממעל, וואס גוים פארשטייען די פגם בנפש וואס ס'טוט אינעם נפש הבהמית פון א מענטש ווען ער ווערט נפגע פון אן עלטערן מענטש, און בפרט ווען א מענטש פון פאוער, וואס וואס דאס ברענגט, און אין די גוי'אישע וועלט, להבדיל די גאנצע איבערקערענישן ביי די ביי די ביי די קאטאליקן ביי די גלחים וואס מ'כאפט זיי מיט די אלע זאכן, און זיי מאכן פון דעם משפטים, שפטים בל ידעום, פארוואס? ווייל אפילו א גוי, די וועלט איז נאכנישט אינגאנצן, מ'גייט, ס'ווערט ערגער און ערגער, ס'וועט אפשר קומען א צייט וואס די גוים וועלן נישט פארשטיין אפילו אז ס'איז דא, אז ס'איז א פראבלעם, אזוי ווי מ'ווערט זיך מער און מער פארדארבן אז מ'פארשטייט שוין נישט קיין פראבלעם פון גזילה, פון רציחה, און קען זיך שוין צו דעם אויך אנקומען, אבער על כל פנים איז דא אזא מושג אינעם קוק פונעם גוי, אז ווען מ'איז פוגע א נפש אין די סארט עניינים רצח'ט מען, נעמט מען אזוי ווי א מעסער און מ'שניידט אריין אינעם גאנצן גייסט פון דעם בן אדם אז דער בן אדם קען זיך קיינמאל אין זיין לעבן מער נישט צוזאמקלויבן, כל שכן וקל וחומר א נפש איש הישראלי זרע אברהם יצחק ויעקב וואס איז איין שטיק איידלקייט רחמנים ביישנים גומלי חסדים, ווען מ'ווערט נפגע פון די עניינים פון א צווייטן פון א צווייטן וואס קומט בכח באונס צו בפיתוי. על כל פנים, איך ווייס נישט וואס איז געווען אין די פריעריגע דורות, אין דעם היינטיגן דור, ווער ס'טוט אין די עניינים, ווער ס'טוט אין בחורים ובנות ישראל ווייסט אז ס'איז פשוטו כמשמעו כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה, די גמרא זאגט דארט אין מסכת נדה זאגט די גמרא דעם לשון חז"ל ברמז אל תקרי שוחטי הילדים אלא סוחטי הילדים, וואס אין דעם היינטיגן מציאות איז אל תקרי שוחטי היל שוחטי הילדים צו פשוט מען נעמט א מעסער און מען שניידט אין יענעם אריין, זאג נאר ווען מען נעמט א מעסער און מען שניידט אריין דער דער דער דער רוצח נעבעך דער וואס האט גענומען ווער ס'געדענקט נישט מער געדאכט די פרשה פון לייב לייבל קלעצקי וואס גענומען געקומען א משוגענער רוצח גענומען א אידיש קינד מיט א מעסער רחמנא לצלן און אריינגעשניטן. אדער דער רוצח וואס איז אריינגעקומען דארט האט דארט אין פארשעי ביי די חנוכה לעכט מיט א מעסער און געשניטן, עס קומט נישט צו די רציחה צו די רציחה וואס וואס דאס איז, וואס דאס איז א רציחת הגוף, וואס הגם הגם וועט פון די רוצחים מיט דא וואס טוען ביידע, זיי טוען סיי רציחת הגוף און סיי רציחת הנשמה ויש אומרים אז דער רוצח פון לייבי קלעצקי האט עס אויך געטון אבער נישט אין דעם וויל מיר אריינגיין, מיר וויל מיר ארויסברענגען דעם חומר הדברים פון גדול גדול המחטיאו יותר מן ההרגו, און די ענין דא פון וואס מען רעדט איז נישט סתם גדול המחטיאו יותר מן ההרגו פונעם פשוט'ן פשט פון די חזל אז אז פוגע זיין אין די נשמה איז ערגער פון הריגת הגוף, דא איז עס א ענין וואס מ'איז ממש מען איז משרש דעם נפש פונעם גאנצן מציאות, מען איז משרש פון אנושיות, מען איז משרש פון יהדות און פון כלל ישראל און פון אלעם, מ'מוז דא מיטטיילן מיטן ציבור ס'איז מיר אויסגעקומען דעם פארגאנגענע פאר חדשים צוריק, האט מיך א עסקן, א גאר א חשוב'ער עסקן וואס טוט טוט אין ענינים פון פון בחורים און אהער און אהין און דער אייבערשטער האט געהאלפן, האט מיר אביסל עוסק געווען אין די ענינים, און האט מיר אביסל פארציילט וואס ס'גייט פאר מיט דעם ענין פון סואיסייד, פון רחמנא לצלן וואס וואס טוט זיך וואס וואס וואס יוגנטליכע נעמען זיך דאס לעבן איך האב איך האב ברוך השם נישט געהאט געוויסט פון די אלע זאכן און איך האב מיך מקשר געווען מיט מענטשן פון אנשים פון פון חסד של אמת פון פון פון חברים פון אנדערע אידן וואס טוען האבן זיי מיר פארציילט האר אויפשטעלנדע זאכן וואס ממש זיי זאגן ס'גייט כמעט נישט דורך קיין וואך רחמנא ליצלן, וואס מען איז וואס מען איז נישט מקבר איינער פון די בני איינס אדער צוויי פון די בני הנעורים אין גרעיטער ניו יארק און ניו דזשערזי פונעם יהדות החרדית. האב איך אים געזאגט געפרעגט פארוואס קיינער ווייסט נישט דערפון זאגט ער ליידער ליידער מען מאכט א שווייג מען ווישט עס אראפ פון די מאפע ווייל ווייל ווייל די משפחות זענען נעבעך אומגליקליך און זיי קענען זיך ניטאמאל צוזאמקלויבן רעדן דערפון און טאקע דא אסאך וואס טוען דערין ווייסן שרייען געוואלד אז מ'וואלט געדארפט ארויסגיין בחוצות וברחובות עיר לומר למלאך המשחית הרף, און ליידער אזוי ווי אזוי ווי אלע עניינים וואס איז צוגענומען געווארן די גאנצע אחריות און די גאנצע הנהגה ולא כימים הראשונים ימים האלה, און נישט אין קיין לאנגן עבר צוריק פון צוואנציג יאר צוריק און דרייסיג יאר צוריק וואס איז געווען געווען נאך פארצייטישע רבנים מ'איז אריינגעקומען מ'האט זיך אויסגעוויינט דאס הארץ און און זיי האבן געפילט אן אחריות אויפן ציבור און זיי האבן גענומען זאכן אין די האנט אריין ס'איז ליידער היינט יעדער איינער, ס'איז יעדער ב ב בין תנור לכירים בין האולם ולמזבח יבכו הכהנים משרתי השם, טאמער איז שוין דא א רב, אן ערליכער איד וואס וואס וואס וואס וואס ס'טוט אים וויי אויף די צרות ישראל גיבט ער א טיפן זיפץ און א קרעכץ און וויינט זיך אויס ביי זיך אין תהילים'ל, דאס איז שוין א חלק פון אויך פון די קללה פון אחרית הימים. ס'שטייט דאכט זיך מ'זאגט'ס פון ר' חיים וואלאזשינער און פון אנדערע אז דער אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים, איז אויך א חלק פון די משנה דארט אין מסכת סוטה פון די תוכחה אז מיר זאגן מען קען גארנישט טון ואין לנו להשען אלא אבינו שבשמים ס'איז א חלק פון די זאך אבער מען דארף דאך אבער וויפיל מען קען נישט טון דארף מען דאך דאך טון און על כל פנים על כל פנים צעקה הנערה ואין מושיע כאטשיג כאטשיג א צעק א צעק א צעקה זאל זיין על כל פנים האט מען מיך געשלעפט צו א צו א צו א פארזאמלונג פון אן ארגאניזאציע וואס דער ציבור ווייסט נישט אזוי דערפון און מ'זאל אוודאי קיינער דערפון נישט דארפן צו וויסן, וואס הייסט קשר נפשי, ס'ווערט אנגעפירט דורך היימישע אידן, מ'איז דארט געווען, ס'איז געווען א שבת, ס'איז געווען אין די בערג, וואס זאל איך זאגן, מה אומר ומה אדבר, ווען איך דערמאן מיך נאר פון דעם פון דעם שבת. ס'האט צושניידט אלע אברים וגידים וואס מען האט געזען, דארט איז געווען א קיבוץ פון אן ערך פון דריי פון דריי הונדערט לכל הפחות פאר עלטערן, פון אלע פון אלע יארגענג, פון יונגעלייט ביז אידן די פינף און זעכציג צו די זיבעציג, וואס האבן לא עלינו זיך באטראפן דער אומגליק, ביי איינעם איינס, ביי עטליכע מער ווי איינס, וואס וואס זיי א זון צו א טאכטער צו א. צו נאך פאר די חתונה צו נאך די חתונה וואס איז לא עלינו אוועק געגאנגען פון דרך ישראל סבא איינער מער און איינער ווייניגער און דארט איז געווען רבנים בעלי בתים בעלי צדקה בני תורה חסידים ואנשי מעשה אלע פון מ'קען זאגן פון אלע שטחי החיים פון אלע קהילות.

ווי מען מאכט א שיינעם שבת אין בוכנוואלד אין איינע פון די לאגערן, די די די דער גיהנם, דער חושך ציה וצלמות וואס איז געווען אויסגעגאסן אויף אויף די נפשות פון די עלטערן, וואס די הימלען האבן מיטגעוויינט, ווי די גמרא זאגט ס'איז דא אזעלכע זאכן וואס א קול יוצא מ ווען נשמה יוצאת מן הגוף זאגט די גמרא איז דא א צעקה מסוף העולם ועד סופו אז מען הערט עס נישט אין די מקום ווי עס האט זיך צוזאמגעקומען איז געווען עפעס אזא צעקה מסוף העולם ועד סופו. הלוואי וואלט געווען די צדיקים דארט, אזא איד ווי די אזא סקולענער רבי זכרונו לברכה, אנדערע צדיקים וואס האבן מרגיש געווען צרות ישראל זאלן קענען מיטוויינען מיט די אידן וואס וואס האט זיך דארט געפילט. כ'וויל נישט אריינגיין אין די גאנצע זאך, איינע פון די נושאים וואס איז דארט שטארק ארויסגעברענגט געווארן. ס'איז ארויפגעקומען דארט א איד צדיק פון ארץ ישראל, שוין אן עלטערע מענטש וואס האט אליינס געהאט עטליכע קינדער אזוי, און טוט אין די עניינים אסאך אסאך יאר און העלפט אסאך אסאך עלטערן, אומגליקליכע עלטערן מיט אזעלכע קינדער, און האט אסאך אסאך ערפארונג, שוין הונדערטער צו אפשר טויזענטער קעיסעס דורך זיינע הענט, האט ער געזאגט אז ער זאגט פון ערפארונג, איך קען עס עדות זאגן, גאר גאר גאר א גרויסע פראצענט פון די נפשות וואס פאקן זיך דאס פעקל און גייען אוועק, אז מען זיצט מיט זיי, מען קריכט אריין מיט זיי, וועט מען זעהן אז ערגעץ ווי צו אלס קינד צו שפעטער, זענען זיי נפגע געווארן אין די ענינים דורך א צווייטן אין ענינים עניני קדושה, ס'האט זיי פוגע געווען און ס'האט זיי אנגערירט דעם טיפסטע נקודה פונעם נפש, און און זיי קענען זיך די און די בני הנעורים קענען זיך נישט קענען זיך נישט צאמקלויבן, קענען זיך נישט צאמקלויבן, זיי טרעפן נישט קיין מקום בעולמם, און נישט זיי לויפן, זיי לויפן אוועק פון אידישקייט, זיי לויפן אוועק פון פון מענטשהייט, זיי לויפן אוועק פון זיך, זיי לויפן אוועק פונעם מציאות, ווייל דער גאנצער סדר החיים, אפגערעדט פון דעם וואס זיי ווערן מורא'דיג דיסעפוינטעד אויפן גאנצן, ווי מ'זאגט אויף די עסטעבלישמענט, און טאמער טאמער ס'פאסירט, ליידער וואס ס'פאסירט אסאך מאל, דורך א איש, מענטש מיט א פאזיציע, ס'קען זיין א מנהל, א מנהלת, א מלמד, א משגיח,

ס'איז א בחינה פון אנוס על פי הדיבור, זיי ווערן, מ'איז אים מאנס, נישט נאר מ'איז אים מאנס מיט די עצם מעשה, מ'איז אים מאנס מיט דעם וואס מ'רייסט אויס פון זיי זייער גאנצע מציאות. און די ווייטאג איז, די הימל געשריי איז, אז א גרויסע חלק פון די משחיתים, פון די רוצחים, ווייסן דאס.

אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, מען גייט נישט דן זיין קיינעמס קיינעמס יצרים, און מי יאמר זכיתי לבי טהרתי, קיינער קען נישט זאגן אויף זיך אל תאמין בעצמך עד יום מותך ווען ער זאל האבן די יצרי הנפש וואס וויאזוי ער וואלט עס געהאנדלט, און מען דארף דאנקען דעם אייבערשטן יעדן טאג איינער וואס האט נישט, ברוך השם זיינע יצרי הנפש זענען נארמאלע נאטירליכע יצרים, ס'איז נישט געווענטליך. אויסערגעווענטליך דאנקען דעם רבונו של עולם דאס אליין שלא עשני עבד, אז מען איז נישט קיין קנעכט, אן עבד פאר פאר אזאלכע מינע משוגענע קראנקע נטיות הנפש און תאוות. עקסטער דארף מען דאנקען היינט, אין היינטיגע וועלט איז א זכיה אז א מענטש לעבט דורך דעם טאג און ער און ער קען זיך האלטן נארמאל, דארף ער דאנקען דעם אייבערשטן אויף דעם. אבער אויב חלילה וחלילה, מאיזה סיבה שיהיה, א מענטש איז צו דעם אנגעקומען, וואס זאל נאר זיין די סיבה ס'קען זיין א גרויסע חלק פון די משחיתים זענען אליינס נפגעים וואס א צווייטער האט זיי משחית געווען אלס קינד און זייער נפש איז מעורער און צושאקלט און זייער צושאקלטקייט ברענגט זיי ארויס צו צו אזא מצב אז זיי זאלן טון וואס זיי דארפן צו טון דארף א מענטש פארשטיין אז ער האט א מחלה א מענטש דארף זיך קענען קוקן אין שפיגל און און זיך וויסן פון א נקודה של אמת און פארשטיין אז ער האט א מחלת הנפש אז א מענטש זאל מען באקומען צו זיין א מחלה אז ער גנב'עט א נטיה צו גנב'ענען. די אנדערע מינע מחלות הנפש וואס איז דא איז אזוי, ווען א מענטש האט א נטיה וואס איז בינו לבין קונו פאר זיך אליין, און ער ווערט נכשל אין פארשידענע זאכן, איז אויך זייער זייער זייער ביטער, איז ער כאטשיג בינו לבין קונו דארף ער זיך פון דעם מתמודד זיין, אבער ווען ס'איז נוגע צו א צווייטן, ווען מכח זיינע יצרי הנפש נעמט ער א צווייטן און ער טוט יענעם אויסרייסן משורש החיים, איז שוין א ענין אחר לגמרי, ווען א מענטש זאל האבן א תאווה גייט ער ארום מיט א גאן, ס'איז זיין תאווה, ער קען זיך נישט איינהאלטן, ער מוז, ער מוז ארויסגעבן, ער האט א נטייה צו רציחה, ער מוז עס ארויסגעבן, איז ממילא איז וואס איז וואס איז וואס איז דער דין פון אזא מענטש? איז אן איז דער מענטש וואס האט זעהט ביי זיך אז ער האט אין זיך איבערמענטשליכע נטיות און ער פילט אז ס'איז מעל טבעו זיך מתגבר צו זיין קען ער זיך נישט פטר'ן און זאגן אנוס הייתי, כ'גיי נישט יעצט רעדן מיטן בית דין של מעלה נאך די הונדערט און צוואנציג וויאזוי ער גייט זיך מיט דעם ספראווענען, דאס איז אן עקסטערע זאך וואס הייסט א חוטא ומחטיא את הרבים און א רוצח, דאס איז אפאר דאס איז אן עקסטערע זאך, איך רעד אבער אויף די וועלט וואס איז זיין חיוב, וואס איז אפילו אז ער פילט באמת, מען רעדט יעצט יעצט צו דיר מענטש, דו מענטשעלע וואס דו גייסט דורך אזא מין מערבולת, אזא מין איבערקערעניש אין דיין נפש. וואס דו פילסט ביי דיר אז דו האסט אין זיך יצרים וואס איז איבער די מענטשליכע טבעיים, איז דאס זיכער נישט דאס. זיך צו לעבן א חיי הפקר און זאגן איך האב נישט קיין ברירה, איך האב נישט קיין בחירה און דערפאר גיי איך טון וואס איך וויל ווייל יעצט וויל איך אזוי און איך האלט עס נישט אויס און אנדערש, דאס איז זיכער נישט. און דער רבונו של עולם גיבט נישט קיין נסיון וואס מען קען נישט עומד זיין. ס'קען זיין אז טאקע דו מענטש אליין דו קענסט עס נישט דורכקומען, אבער ס'איז ברוך השם נאך לא אלמן ישראל ס'איז דא ווער ס'וויל באמת זוכן הילף, איז דא א מקום פאר הילף, דא תורה'דיגע הילף, עס איז דא דאקטוירים וואס מען קען עס אויסארבעטן, צו מיט מעדיצין צו מיט אנדערע עניינים, וואס מען קען זיך מיט דעם באספראווען און זיך אן עצה געבן ווי איידער צו לעבן א חיי רצח און מאכן אומגליקליך אנדערע מענטשן. איז ממילא איז איז דער דער נקודה דא איז אזוי קודם כל באמת וואלט עס געדארפט ס'איז נישט געזאגט מיין ארבעט וואלט געדארפט זיין א ווי מען זאגט א זעקת רבים און א אויפקלערונגס אויף דעם אז די אלע מענטשן וואס מוטשענען זיך מיט די זאכן זאלן פארשטיין מען גייט פאר הילף ווען א מענטש מוטשעט זיך ער האט לא עלינו א הארץ פראבלעם צו ער האט לא עלינו יענע מחלה מיט אנדערע זאכן צו א מענטש האט לא עלינו געכאפט א נערוועס ברעיקדאון צו אנדערע עניינים מען פארשטייט אז מען דארף גיין פאר הילף. איז די זאך ס'איז דא פאר דעם הילף, דא פאר דעם הילף, און קודם איך מוז שרייען געוואלד, כ'ווייס פון א פאקט פון א מעשה פון א געוויסן יונגערמאן נעבעך אין די שטאט מאנסי, ער מוטשעט זיך מורא'דיג, דער אייבערשטער האט אים אריינגעלייגט אין משונה'דיגע משונה'דיגע נסיונות וואס זיין נפש גייט אדורך, ער מוטשעט זיך. און און און און און נעבעך נכשל געווארן כמה פעמים, מכשי מכשי אה פוגע געווען נפשות פון בני הנעורים, אבער איין זאך וואס איז דא מיט אים איז אז ער ווייסט אז ער ווייסט אז ער איז אין א פראבלעם און ער האלט אין איין לויפן פאר הילף, מאכט זיך מזמן לזמן, פאלט צוריק, אבער כאטשיג שרייט ער, ער שרייט געוואלד, כ'ווייס איז געווען איינמאל א מעשה ער האט אריינגעבראכן ממש ביי א רב, חשוב'ע רב אין מאנסי אין די שטוב, ער האט אינמיטן די נאכט צוויי ביי די נאכט געהאקט אויפן פענצטער דורך.

און איך האב זאגן דארט אויף דוד המלך און דאס צוגעברענגט דא צו די מעשה ווי מען זעט ווי מען זעט וואס א נגיעה און א שוחד און א טירוף הדעת פון די היינטיגע מנהיגים און היינטיגע גדולים ווי זיי ווי זיי קען זיי פארפירן על דעתם ועל דעת קונם פאר א פארשטינקענע חניפה פאר פאר א פאר א צייטונג שרייבער פון דעם יתד נאמן און און און וואס הייסט א נגיעה צו עומד זיין על דבריהם קען זיי קען זיי פארפירן ווי קומט אהער די גמרא בכלל דאס רעדט מען אז דוד המלך איז געזיצן אין בית מדרש פאר זיך איז געקומען מ'האט אים מבזה געווען פשוט על חינם על לא דבר, אז מיר האבן נישט קיין שום השגה שבעולם מיטן גאנצן ענין פון דוד המלך וכל האומר דוד חטא אינו אלא טועה כדי להורות תשובה ברבים מיר גייען מיר נישט חס ושלום אריינגיין דערויף מיר דארפן מיר דארפן אינגאנצן אפילו נישט ראוי אפילו ארויסצורוקן פון מויל דעם ענין פון די סוגיא פון דוד המלך למנצח כאשר בא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע מיר פארשטייען מיר נישט אינגאנצן דעם ענין בכלל פון וואס מ'רעדט. מ'רעדט מיר אבער פון פון פשטות פונעם מאמר חזל וואס איז דאך א געוויסע הוראה א געוויסע הלכה. די חכמים ווילן דא אראפלערנען א הלכה פון המלבין פני חברו ברבים מוטב שיפיל אדם עצמו לתוך כבשן האש ווי שטייט דארט מיט יהודה און תמר וואס אונז האמיר נישט קיין השגה אין די אלע ענינים אינגאנצן און מ'דארף דאס אינגאנצן נישט צוברענגען אבער מ'רעדט מיר אבער פון די פשוט'ע חלק ההלכה שבו וואס די חכמים קומען אונז דא לערנען א הלכה ווי איינער פון די אזוי גערופענע גדולי בני ברק קען רעדן אזאלכע זאכן וואס איז ממש א שטיק טיפשות. דא רעדט מען פון א חוטא ומחטיא את הרבים וואס דרייט זיך ארום מיט א רעוואלווער און הרג'ט מענטשן יעדן טאג בגוף ובנפש און מ'קען אים נישט אפשטעלן, מ'פרובירט אים אפצושטעלן מיט אלע כוחות. שטייט דאך פשוט אין שולחן ערוך, פשוט א טרוקענע שולחן ערוך דארט אין הלכות יום כיפור און הלכות תוכחה און הלכות מחאה פאר פאר א פשוטע עבירה ווען א מענטש טוט ברבים און און מ'טוט אים מוכיח זיין און און ער שטעלט זיך נישט אפ מעג מען אים מעג מען אים מבייש זיין ברבים פשוט אים אפצושטעלן פון א פון א פון א סתם א חטא. כל שכן וקל וחומר ווען איינער איז א רוצח, ווען איינער דרייט זיך ארום, לאמיר זאגן ווען ווען דער ווען דער וואלד חי, רעדט מען נישט פון די ענינים, נאר ער גייט פשוט מיט א גאן, ער האט א תאוות רציחה, ס'איז דא ביי גוים אזא תאוות רציחה, היינט שיסט ער דעם און מארגן שיסט ער יענעם, און מען זאגט אים תוכחה, מ'שטעלט אפ, שטעלט ער זיך גארנישט אפ, און קומט איינער און גייט און ברענגט עס ארויס לרחובה של עיר כדי אז מכח ביזיון צו מכח דאס דעם מענטש אפשטעלן, קומען א טיפשות א גדול. א גדול עוונו מנשוא איז געקומען זאגן, דער גדול איז געקומען זאגן, אז וואס? אז המלבין פני חברו ברבים? וואס א מין טיפשות שבעולם, כ'וויל וויסן צו דער גדול ווען מ'זאל אים גנב'ענען ביינאכט, מ'זאל אים אריינקומען דארט און אריינברעכן א גנב און אים באגנב'ענען די פאפוטשן דארט ביינאכט און די לייכטערן אים אוועקטראגן און צו דעמאלטס האט ער אויך געזאגט, מ'וועט נישט רופן די פאליציי ווייל ס'זאל נישט זיין קיין מלבין פני חברו ברבים. עס שטייט דאך אין שולחן ערוך שטייט אין הלכות מסירה אז א אז א שלעכטער פשט איז אפילו אן אלים בעירו איז די בית דין קען אים משפט'ן מעגליך מוסר זיין בידי עכום בידי בידי ערכאות און א היינט און היינט צו טאג אלע רבנים ס'נאך געווען רבנים פון פריעריגן דור וואס האבן זיך אין דעם דעם ענין מטפל געווען וואס פארשטייט די נושא מען בשעת רעדט פון א דור פריער וואס מען האט נישט פארשטאנען דעם עומק עד היכן הדברים מגיעים מען האט עס נאך נישט געזען אין א דור פריער דעם פגם בנפש און די קינדער זענען ארויס לתרבות תרבות רעה און די סועסייד רחמנא לצלן וואס דאס ברענגט האבן אסאך אסאך חשובע רב גדולים ומורים מובהקים בארץ ובחוץ לארץ האבן גע'פסק'נט אז מ'קען נישט אזא מענטש אפשטעלן אלס ווי דורך רבנים צי וואס מעג מען אים איבערגעבן פאר די פאליציי פשוט אים אפצושטעלן ער זאל נישט ווייטער מחטיא מחטיא זיין און אומגליקליך מאכן היינט צו טאגס דאך פשוט רעדט זיך דא פון פון פון אפהאלטן מענטשן פון ארויסטרינירן פון כלל ישראל. אזוי אזוי ווי אזוי ווי אזוי ווי ווי די ציונים האבן אפגעשניטן די פאות פון ילדי תימן און זיי פארקויפט פאר גוים דאס נעמט ווען איינער איז די די די די מחטיאים די משחיתים די אלע מקומות זענען פשוט זיי רייסן אוועק אידישע נשמות פון כלל ישראל הם דמם ודם זרעיותם צועקים אלינו צועקים אלינו מן האדמה איז ממילא איז דאס א געשריי כלפי די גדולים כלפי די רבנים כלפי די עסטעבלישמענט ווי מ'רופט עס אן, במקום זיי זאלן זיך צוזאמקלויבן זייער כוחות, זייער פאוער, זייער מאכט, אפצושטעלן די השחתה, בפרט ווען מ'רעדט אסאך מאל פון אנשים מפורסמים, מענטשן מיט פאזיציעס, איינגעשטעלט אין פארשידענע זאכן, ס'קען אמאל זיין בחצרות האדמורים, קען אמאל זיין דארט א גבאי אין רבי'נס שטוב און אנדערע, וואס מ'האט שוין געהערט אזעלכע זאכן, קען אומגליקליך מאכן, מענטשן קומען שרייען, און ס'איז נישטא צו וועם צו רעדן. במקום וואס וואלטן זיך געדארפט זיין די מנהיגי העדה, די וואס זאלן זיין די די די ההולכים לפני מחנה ישראל, זיי זאלן שיצן, און זאלן טרעפן די מאמרי חזל און די אמת אריינקוקן אין די תורה און טרעפן די ריכטיגע מראה מקומות וויאזוי מען דארף מיט די זאך אומגיין, נעמט מען נאך די מאמרי חזל אויף מחפה צו זיין. אויף אזאלעכע אזאלעכע משחיתים, דאס איז א מורא'דיגע ווייגעשריי, און און כזאת לא יעשה, הכזונה יעשה את אחותנו, אזא זאך טאר נישט טאר נישט פאסירן, און דאס איז און דאס איז א זאך וואס קען מען נישט איבערמאכן דעם דעם דעם הנהגה, אבער עס דארף כאטשיג זיין א געשריי פון אינעווייניג מבתוך המחנה, ווען מען ווייסט פון אזאלעכע סארט זאכן, מען קען עס נישט פארשווייגן, מען רעדט נישט דא סתם פון שופך דם זיין מענטשן, אדער מבזה זיין אדער פגם משפחה, מען דארף אבער טון אלעס. אלעס אבער ניתן להצילו בנפשו, מען דארף טון אלעס וואס מען קען אז אזא מעשה רצח זאל זיך אפשטעלן. נאך א נקודה וואס איז דא וואס איז זייער זייער וויכטיג, בפרט פאר מענטשן וואס טוען אין חינוך, דאס איז דאס איז אין חדרים, צו אין מיידל סקולס, צו עלטערן,

ס'איז ביי בחורים צו באהאלטן. און ער ווייסט, ער ווייסט וויאזוי צו צילן, ער האט עפעס אזא אזא אינטואישן, אזא אינערליכע נטיה וואס ער וואס ער איז מרגיש אז יענער האט עפעס א חלישה מזיק און מ'קען זיך אויף אים ארויף מ'קען זיך אויף דעם קינד ארויפכאפן מ'קען אים פוגע זיין. און וואס געשענט איז אז געווענטליך נאך די פגיעה ווערט דאס קינד. אין א מצוקה און ער ווערט נאך מער איינגעקוועטשט און מען קען אים נאכאמאל פוגע זיין און נאכאמאל פוגע זיין און יעדע פגיעה איז א טיפערע טיפערע שניט אינעם נפש און איך גיי נישט יעצט אריין אינעם חלק הנשמה אינעם חלק החטא גיי נישט אריין דאס דאס איז נישט דאס איז נישט לא מענין זה איז אונזער שמועס ס'וועט מען לאזן פאר פאר פאר משפיעים בעלי נפש און בעלי עבודה מען רעדט יעצט פשוט פונעם פראקטישן מציאות ווי מען נעמט און מ'איז משרש און מ'איז עוקר א נפש מישראל משורש החיים, דאס איז א מורא'דיגער מורא'דיגער וויי געשריי. דער ערדציטערניש וואס איז געשען די וואך שפייזט מיר אריין א הרהור מחשבה אין קאפ אריין, פשוט ס'איז דאך א בחינה די גאנצע טעלעפאן ליין פון אז נדברו יראי השם מען שמועסט זיך אויס דורך א זאך האט דער אייבערשטער מיר אריינגעשיקט אז דאס זאל איך עס אויסשמועסן אז מ'זעהט זייט די תקופה פון קאראנע זעט מען א זאך אז די גאנצע ענין רחמנא ליצלן פון שטארבן פון א איבוד נפש מישראל האט רחמנא ליצלן באקומען א געוויסע קאלטקייט, אמאל ווען מען ווען מען האט געהערט אין בית מדרש רחמנא ליצלן דער איד דער איד איז דער איד אוועק כאפט א טרייסל מיט א א יונג ווייבל רחמנא ליצלן יונג קינד כאפט א טרייסל ליידער מען הערט עס אזוי זייט די קאראנע מיט אזוי איז די די די רחמנא ליצלן די אפטע לוויות און די זאכן איז איז רחמנא ליצלן ס'שטעלט זיך נישט אפ. און ווי ווי מ'רעדט דא אויפן טעלעפאן ליין, און אסאך זאכן וואס קומט אריין די נפגעים וואס ווערן דורך דורכן וואקסין געשעדיגט און וואס מ'הערט זיך הערט זיך צוזאם יעדן מ'הערט זיך האלט זיך אין איין הערן פארשידענע זאכן און דער נפש ווערט אזוי ווי פארטעמפט פון הערן רחמנא לצלן אז א א אידיש קינד איז אומגעקומען וואס דאכט זיך המקיים נפש אחת מישראל יעדעס יעדעס נפש כאילו קיים עולם מלא מה עשה השם ככה אז דער גאנצער ענין פון רחמנא לצלן פון לעבן און שטארבן איז געווארן אזוי באקומען אזא קרירות. טראכט ווער ווייסט נישט פשוט די וואך אריינקומען דאס אז איז א הרהור תשובה איך וועל דאס נאר משתף זיין מיטן ציבור ווער ווייסט נישט צו דאס צו דער באהאלטענער געשריי וואס גייט שוין אן און איז א לאנגע תקופה וואס אזויפיל יונגע נשמות ווערן אוועקגעכאפט און שטארבן מדי שבוע בשבוע מען קען עס פרעגן גייט פרעגט רעדט צו חברה קדישא רעדט צו מתעסקים רעדט צו די אידן וואס טוען אין די עניינים רעדט צו אידן וואס טוען אין נפשות און הערטס וויפיל וויפיל נעבעך יונגע נשמה'לעך ווערן אוועקגעכאפט פון פון פון פון פון לעבן און וואס ווערן אוועקגעכאפט פון אידישקייט וואס וואס רחמנא לצלן וואס א גרויסע חלק פון דעם האט צוטון מיט די עניינים און מיט סתם אנדערע עניינים וואס וואס מ' וואס מ' האנדלט מיט די בני הנעורים מיט א גרויסע לייכטזיניגקייט און מ' רעדט שוין נישט פון די גרויסע קאמפאניס וואס איז אזוי ווי מ' זאגט א פלייש פאבריק וואס איז וואס איז אנצופילן פארענטשעס און די זיי האבן שוין גערעדט פון אנדערע שמועסן וואס וואס די היינטיגע נפשות זענען מורא'דיג עמפפינדליך, יעדער וויל פילן זיין ערך, ער וויל פילן זיין אייגענעם חשיבות, און אז מען ווערט אזוי ווי, האט מיר געזאגט א בחור פון א גרוי, איינע פון די גרויסע באוויסטע ישיבות, זאגט ער, די ישיבה איז מיר א גיהנום, זאג איך, וואס איז דער גיהנום? קומסט מאנטאג גייסט אהיים דאנערשטאג, און מען געט, און קוים וואס מען קוקט אויף דיר, און מען געט דיר, מען געט דיר צו עסן פעטע סעודות, בקר וצאן, וואס וואס איז דער גיהנום? זאגט ער, ס'איז א גיהנום, איך פיל מיך ווי א בארקאוד, איך זאג, וואס איז א בארקאוד? זאגט ער, ווען מען גייט אין סופערמארקעט, מען קויפט. מ'לייגט ארויף אויפן טיש און ס'לויפט אדורך סמעטענע מיט לאקשן מיט קאמפאוט און דער דער וואס פארקויפט ווייסט נישט צו ער פארקויפט לאקשן אדער סמעטענע ער ווייסט א בארקאוד און ס'האלט אין איין פייפן זאגט ער איך פיל מיך דא איך פיל מיך דא אין ישיבה ווי א בארקאוד א ישיבה מיט אכט הונדערט בארקאודס און און מיין נאמען איז איינער איך פיל נישט אז איינער ווייסט פון מיר און קוקט אויף מיר מיינע מיינע מעלות מיינע חסרונות א גוט ווארט אדער אפילו א תוכחה דו מאכסט מיך א נאמבער צווישן נאמבערן, און דאס איז טאקע איינע פון די גרויסע חילוקים וואס איז געווען אין די אמאליגע אמאליגע מנהיגים, אמאליגע רבנים פון א פון א בית מדרש, אז יעדער איז אריינגעקומען, דער גוט מארגן, דער גוטע נאכט, דער גוט שבת, דער איד האט געפילט אינעם גוט מארגן ווי דער רב קוקט אים אדורך, און ער האלט מיט מיט אים מיט זיין שמחה, מיט זיין עצב. און ס'איז געווען אין א בית מדרש אין א ישיבה צום קעמפ א דוגמא פון א איד ווי רבי דוד ראזענבערג מ'קען זיך רעדן פון אלע פון די ראשי ישיבות און מנהלים און מחנכים וואס איז געווען אמאל מלמדים און ס'איז ליידער געווארן ס'איז געווארן אזוי אזא גאנצע אזא וואלמארט וועלט ווי אלעס איז אלעס איז א וועלט פון א וועלט פון פראדאקשען און נפשות ישראל זענען נישט געמאכט פאר פראדאקשען נפשות ישראל זענען. בני בני מלכים והייתם לי סגולה מכל העמים ס'איז בני קל חי, און און א גרויסע חלק פון די נפשות האומללות ווערן טאקע פון דעם אליין ווערן זיי צאמגעבראכן, ס'איז בכלל א א מחלה כלליות, אבער אפגערעדט פון דעם, ווען א נפש גייט דורך אזא מין פגיעה בנפש און מען שניידט אים אריין.

פון פון רחמנא ליצלן וואס זיי האבן נישט געוואוסט פון ניחום אבילים צו די פארקערט די מצוה פון שמחת חתן כלה צו ביקור חולים וואס שטייט אין שולחן ערוך די עיקר פון די מצוה די פנימיות פון די מצוה איז אז דער מענטש דער חולה דאס פיל מיט מיט אים פרעג אים וואס מאכסטו כל מי שאינו מבקר חולה הרי זה שופך דמים זאגט די גמרא קומט זי און און איז איז איז ממילא די חכמים זאגן אויף א פשוטער חולה וואס ליגט אין בעט און זעמיר נישט מבקר חולה איז שופך דמים ער קען פשוט אויסגיין פון דעם וואס דו קוקסט דיך נישט אום אויף אים. און טאקע אז מען רעדט שוין פון דעם טאקע דארף מען בארירן די ביטערע צרה וואס גייט יעצט פאר ווייטער וואס איז בנושא פון די פון די פון די צרות פון די מלכות מלכות הרשע פון די גאנצע זאך די אלע טיפשות'דיגע מיט די גאנצע גזירות מיט די אלע זאכן וואס זיי טוען ארום דעם קאראנע מיט דעם גאנצן התנהגות ס'ארא מין טירוף הדעת ירדה לעולם מ'קען פון דעם רעדן און רעדן און רעדן. ווי די גמרא זאגט אויף די מלכות עדן ס'איז אזוי ווי תהום שאין לו חקר, ווי ווייט זיי גייען ווי טיף זיי גייען, אבער אט די נקודה וואס איז נוגע יעצט אויף די מינוט און צוריק אנגעהויבן די פרשה מיט די שפיטעלער אז דא לייגן זיי ארויף זייער טעראר נישט צו לאזן קומען מבקר זיין די חולים און ווער ס'האט עס מיטגעהאלטן ביי די ביי די ביי די פריעריגע תקופה און יעצט און בכלל אידן וואס זענען עוסק אין ביקור חולים טאקע און טאקע זושא פארטייני פון די סאטמארע קהילה פונעם רעבען זצל און וועלכע די רעבעצן און די און רבי יעקל שווארץ, און די אלע אידן, און די אלע נשים צדקניות פון די אלע יארן וואס מען האט אויפגעשטעלט דעם ביקור חולים, וואס ממנו יתד וממנו פינה, די גאנצע וועלט וואס מען האט עס נאכגעמאכט, ווער ווער ס'גייט מבקר זיין א חולה, מצא פאלאטשעק זכרונו לברכה פלעגט גיין, און אסאך אידן עד היום הזה, נשים צדקניות, און אידן וואס טוען אין דעם, צו מ'גייט אריין אין אין א מושב זקנים, און מ'ווייסט דאס, אז די עצם מציאות פון אריינגיין צו א חולה און אים פשוט באזוכן, זאגן אים א גוט מארגן, אינעם אינעם אינעם אויסהערן דאס אליינס קען אמאל זיין מחיה נפש, סתם אזוי פשוט בנפש, ווי ווי שלמה המלך זאגט דער רוח איש יכלכל מחלהו, דער דער גייסט פון א מענטש וואס געבט אים דאס געבט אים דעם כח צו קענען אנגיין, און דאס און די חכמים זאגן אויף דעם אליינס זאגן די חכמים און און ווי ס'ווערט געפסקנט אין שולחן ערוך אז רבי עקיבא איז ארויסגעגאנגען דרשענען ער האט געזאגט דער תלמיד ער האט קומען קומען מבקר חולה זיין רחמנא לצלן האט אים געזאגט כל מי שאינו מבקר חולה ער הייסט א שופך דמים. פשוט, דו קומסט נישט מבקר זיין דעם חולה, זאגסט אים נישט א גוט מארגן, האסט אים האסט אים ווי געהארגעט. דאס איז סתם א חולה וואס ליגט ביי זיך אליינס אינדערהיים. אבער היינט די חולים אין די שפיטעלער און דעם גאנצן טירוף הדעת און די הפקרות וואס איז דא, איז עס איז עס רחמנא לצלן שפיכות דמים בפועל ממש. זיי האבן נישט קיין רחמנות און זיי לייגן זיך זיי לייגן זיך ס'איז א מורא'דיגע הפקרות די גאנצע זאך וואס זיי טוען אין די שפיטעלער מיט די נורסעס, זיי ווארפן זיך מיט די מענטשן ערגער ווי מיט א בארקאוד. אפגערעדט ווען זיי האבן א נגיעת ממון ווי זיי ווי ס'האט זיך דעמאלטס ארויסגעשטעלט ביים אנפאנג פון קאוויד זיי האבן געמאכט געלט אויף יעדן אויף יעדן רחמנא לצלן אויף יעדן חולה וואס איז אומגעקומען וויפיל נעבעך צענדליגער צו הונדערטער אידן וואס זענען אומגעקומען אין די אין די קאראנע זענען נישט אומגעקומען פון די קאראנע אליינס נאר פון די הפקרות און פון די און נעבעך פון די טירוף דעת החולים וואס האט פאסירט אין די שפיטעלער און דאס אליינס וואס גייט יעצט פאר? וואלט געדארפט אויפטרייסלען דעם כלל ישראל. ווי זענען ווי זענען ווי זענען די מנהיגים? ווי זענען די צוואנציג שטאקעדיגע פארענטשעס? די די די די די שמחות בית השואבות מיט די אלע טישן, מיט די מיט די מיט די אלע פאליטישאנס וואס מען רופט, און מיט די אלע הכרת הטוב'ס און וואס מען קערט איבער, און די חוב קדוש, און מיט די אלע וואלן, מיט די אלע זאכן? ווי זעט ווי וויאזוי קענען די אלע מנהיגים מיט די שתדלנים, די עסקנים, ווי שלאפן זיי ביינאכט? מילא א פשוט'ער מענטש שרייט איך מוז, וואס וואס קען איך טון, אבער דו דו דו האסט דאך דעם כח, דו האסט דאך דעם פאוער, דו האסט דעם בלאק וואוט, דו האסט די זאך, יעצט ניץ עס אויס, נישט פאר דיינע פארשטינקענע פאר דאלער, פאר פאר פאר דיינע מוסדות וואס פון דעם מאכסטו מאכסטו חתונה די קינדער מיט די אלע רעבישע אייניקלעך מיט די אלע מיט די אלע מיט די אלע גרויסע גרויסע פירמעס מיט די אלע זאכן. נו, יעצט, יעצט נישט אזוי, ווייל געלט פאר די מוסדות איז דא גענוג געלט אין כלל ישראל, געלט קען מען שאפן פון ערגעץ אנדערש אויך, אבער אויף אריינברעכן אין די שפיטעלער דארף מען האבן א כח הרבים, דארף מען האבן א כח, פארוואס ווייסט מען נישט דעם כח, ווער, ווער, ווער עס קען זאגן ידינו לא שפכו את הדם הזה, רחמנא ליצלן אויף די אלע חולים וואס ווערן נישט געהעריג, געהעריג קעיר גענומען, אבער דאס איז דאך א חלק פונעם גאנצן ענין, און דאס איז די זעלבע זאך פון וואס מען רעדט דא, אז ס'איז דא בני הנעורים וואס האבן א מצוקת הנפש, זיי דרייען זיך ארום. סתם אזוי מ'רעדט סתם אזוי א בחור א בחור אדער א מיידל רחמנא ליצלן איך ווייס יעצט פון א פרשה וואס איז געווען טאקע דא אין די שטאט ביי אונז אין די שטאט א חשובע מיידל וואס איז ארויס ממש יעצט א שטיק צייט צוריק די שענסטע שטיבער ארויס לתרבות רעה ס'האט זיך ארויסגעשטעלט אז די מיידל מ'האט איר געהאט געטשעפעט אין סקול אין די קלאס הער אהין. זיך אראפגעקוקט און זי האט געפילט געפילט ווי קיינער האט זיך נישט אנגענומען, נישט די טיטשער נישט די פרינציפעל, און זי האט זיך ארומגעדרייט מיט די מצוקת הנפש ביז זי איז געקומען צו די זעכצן זיך רחמנא ליצלן געפאקט דאס פעקל און און רחמנא ליצלן אלעס אלעס אוועקגעווארפן, ווי ווי דער ווי ווי דער ווי דער פשוטער געפיל איז איז דען די עיקר נאך א טעסט, דזשיאגרעפי מיט סייענס צו וויסן צו וויסן פונקטליך ווען די סיוויל וואר איז געווען און וויפיל קאנטינענטס איז דא, די אלע שטותים וואס מען פאקט אריין אין די. אין די מיידלעך מיט די אלע ביכער מיט די אלע סאבדזשעקטס מיט די אלע טעסטס דאס אלעס גייט אין רויעך אריין פון דעם פון דעם האט מען גארנישט מען רעדט שוין נישט פון דעם חלק צו מען מעג צו מען טאר נישט עקסטערע זאך פאר זיך אבער דאס אז אז אז אז א מנהל צו א מנהלת א מלמד א מחנכת לייגט אריין הארץ און א געפיל און מען זעט אז מען זעט אז און דאס קינד פילט אז ער איז נישט אליין ער איז נישט אליין און ער איז נישט קיין בארקאוד ער איז א נפש מישראל מען גייט מיט מיט זיין מצוקה נפשית דאס איז די גרעסטע די גרעסטע הצלה די גרעסטע טובה.

וואס מיינט א גוט ווארט? גוט ווארט פון עלטערן, גוט ווארט פון א שכן, גוט ווארט פון א רב, א גוט ווארט פון א משגיח, א גוט ווארט פון א מחנך, מיטפילן מיט יענעם וועם איר אנגרייט, דאס איז סתם אזוי, כל שכן וקל וחומר ווען ס'קומט צו א זאך, ווען ווען ס'קומט צו א ענין פון א פגיעה, ווען ס'קומט חלילה אז ס'קומט שוין דערצו, ווען דער בחור אדער דאס מיידל צו דאס יונגל האט זיך שוין צוזאמגעקליבן די כוחות, מ'ווייסט גארנישט וואס א קוראזש, וואס א משונה'דיגע קוראזש א קינד דארף האבן צו קומען פארציילן אז ס'האט מיט אים אזא זאך פאסירט. ער האט זיך שוין צוזאמגעקליבן און האט עס פארציילט, נישט די צייט משתיק צו זיין, דארף מען קודם מיטפילן מיט אים, מיטוויינען מיט אים, וואס ביסטו דורך, איך קען עס נישט אויסהאלטן, מיין הארץ גייט אויס פאר דיר, זאלסט טון אלעס אויף דער וועלט זען וואס צו טון. ווייס ווייס א מעשה פון איינעם האט פארציילט א אינגערמאן וואס איז דורך אלס קינד דורך אזא זאך און. עס איז געווען די תקופה דעמאלטס ווען דער חצק'ל שמש איז געווען אין ווילימסבורג און דער טאטע פון דעם קינד איז געלאפן געלאפן צו חצק'ל שמש און מ'האט געכאפט דעם מענטש אין בית מדרש און מ'האט אים אנגעשריגן אזוי האט דער יונגמאן פארציילט זאגט ער די מעשה וואס האט פאסירט מיט מיר עס האט נישט געלאזט אויף מיר קיין שום רושם פארוואס ווייל כ'האב געזען מיין טאטע איז נישט געשלאפן מ'איז געלאפן מ'האט געטון מ'האט געשריגן דאס איז די עצם זאך די קינדער דארפן א ווען ווען איינער ווערט נפגע פון דעם פון אזא סארט ענין דארף איין זאך. ער וויל וויל א הכרה, ער וויל הכרה ווען אנדערש אנדערש קען וואס דאס פאסירט, און און און וואס מען האט געבעטן פון דעם וואלד חיה פון דעם רוצח איז אינגאנצן נישט געווען מסוגל אין דעם, ער איז אפשר נעבעך געווען אזוי שקוע בחטא איז אינגאנצן נישט געווען מסוגל. אבער מען רעדט נישט פון מען רעדט נישט פון אזא וואלד חיה, מען רעדט פון מענטשן וואס האבן רחמנא לצלן האבן אזא נטיה און זיי האבן פוגע געווען, די גרעסטע תשובה וואס זיי קענען טון איז קודם זאל מען מכיר זיין, און ס'זאל אנקומען צו דעם נפגע אז דער מענטש האט חרטה. בעטן מחילה, ווייזן פאר יענעם אן אנערקענונג, ווייל טאמער נישט, איז די נפש האט נישט קיין מנוחה, איינע פון די צוויי זאכן, אדער איז יענער וויל זעהן א נקמה, נקמה סופית, ס'דא אסאך וואס זענען ארויס לתרבות רעה, און זיי האבן גערופן זייערע פוגעים האבן זיי גערופן אין קאורט און זיי איינגעזעצט אין תפיסה, זיי ווילן זעהן בלוט, זיי פילן מ'האט זיי געהארגעט און זיי ווילן זעהן בלוט, אדער רחמנא לצלן זיי גיין אריין אין אזא מין מצוקה, זיי קענען עס נישט דערהייבן און ס'פאלט צוזאם, די די גאנצע נפש טראסקעט צוזאם, קודם קודם קלאפט עס אויס אויפן רוחניות און נאכדעם קלאפט עס אויס אויפן גשמיות, און ס'איז להשמיד להרוג ולאבד, קודם רחמנא לצלן ווארפט מען אוועק די עול תורה ומצוות, און און מען זעט זיך נאך נאכדעם אין קבר רחמנא לצלן אויך געפינען, ס'איז זייער זייער ווייטאגליך אז בכלל מען געדארפט די גאנצע ענין בארעדן, אבער ווי מען זאגט אז די זאך איז שוין דא אנגעקומען אויפן טיש, און ס'איז ארויסגעקומען אין די גאס, און און ליידער, וואס האט זיך וואס האט זיך געהאפט און וואס האט זיך ערווארטעט, אז ס'זאל ווערן אן איבערקערעניש, און דער איבערקערעניש איז נישט געשען ווי ס'האט געדארפט צו זיין, איך רעד שוין נישט פון די פון די אזויגערופענע גדולים גדול עוונם מנשוא וואס זיי קומען עס מחפה זיין און פארדעקן, אין לך משפחה משפחה שאין בה מוכס שאין כולה מוכסים מיט זייערע צייטונגען קומען עס מחפה זיין. ווי אפילו די אנדערע זענען עס נישט מחפה און און די שתיקה וואס מען מאכט איז איז נישטא קיין ברירה און און וויבאלד ברוך השם דא אין דעם ציבור הקדוש דא ביי דעם טעלעפאן ליין איז מען זיך מחזק מיט עניינים וואס וואס אין אנדערע מקומות רעדט מען נישט מען ברענגט דא ארויף נושאים מ'איז מפענח איז ליגט ליגט א חובת השעה אפשר דער קול דממה דקה ישמע, א מיט א קליינעם קול, א מעט מן האור, הרבה מן החושך, דוחה הרבה מן החושך, ס'זאל זיין עפעס א שטיקל שטיקל התעוררות, מ'קען קיינמאל נישט וויסן, ס'קען ס'קען האבן א ווייטן אפקלאנג, מ'דארף מ'דארף מיר גרויס רחמים, מ'דארף זיין, ס'איז די אמת איז ווי מ'האט געזאגט בין האולם ולמזבח יבכו הכהנים משרתי השם, מ'דארף זיך יעדער יעדער איד כ'בין נישט דער וואס זאל זאגן וואס א צווייטער זאל טון, אבער ס'איז פשוט אז מען דארף אנפילן גאנצע פעסלעך מיט טרערן א יעדער טאטע און מאמע פאר זיך אליין, ואל תאמין בעצמך עד יום מותך ס'איז משוגענע נסיונות און זאכן, ס'איז אין לך יום ויום יעדן טאג נייע עניינים און נייע פארדרייטקייטן, מען זעט אסאך מענטשן וואס זענען יארן לאנג זייער קאפ האט זיי קאפ האט זיי. געטראכט גראד, און פלוצלונג קען מען זיי נישט רעדן קיין גראד ווארט, זיי ווערן אינגאנצן, באקומען א גאנצן אפקערטן דעת אין אלע עניינים, עניינים פון מסורה, אפגערעדט עניינים פון רבי'ן זכרונו לברכה, עניינים פון חינוך, עניינים פון גדולים, עניינים פון מנהגים, כל מיני עניינים, מ'דארף גרויס גרויס רחמי שמים, יעדער איינער פאר זיך אליין, מי יאמר, קיינער קיינער איז נישט בטוח, על כל פנים, דער אייבערשטער זאל העלפן. און דער אייבערשטער זאל געבן כוחות אז מ'זאל קענען עומד זיין אין די שטף מים הזידונים. ובעיקר שכחתי, זיי לייענען דאך נישט, דאס איז נישט געמאכט פאר קינדער אדער דאס, אבער אויב דער קול וועט אנקומען צו בחורים אדער צו סיי וועם, עקסטער דעם דארף מען געבן א חינוך און כוחות פאר פאר דעם קינד און דעם בחור. דו בחור, דו בת ישראל, אויב אויב אויב אויב ביסטו דורך עפעס א שוועריגקייט, עפעס א מורא'דיגע מצוקה, איינער האט דיך געטשעפעט, אדער דיין נפש איז צושאקלט וועגן כל מיני זאכן וואס עס זיין, צו דו, צו דו פילסט דיך נפגע באיזה אופן שיהיה, האלט עס נישט איין אין דיר, צוקוועטש עס נישט אין דיר, און טאמער, און טאמער פרובירסטו, האסט עס פרובירט ארויסצורעדן און מען האט דיך, און מען האט דיך אוועקגעקלאפט, שטעל דיך נישט אפ, לאז עס נישט ווייטער קריכן, זוך און זוך און קריך ביז דער אויבערשטער וועט העלפן, וועסט טרעפן דעם ריכטיגן מענטש וואס וועט דיך אויסהערן און פארשטיין. ווייל מ'דארף צו פארשטיין אז טאמער גייסטו דאס נישט טון, און דו גייסט דעם ווייטאג און דעם כעס האלטן אין דיר און וועסט עס נישט ארויסגעבן, איז סוף כל סוף ערגעץ גייט עס ארויסקומען אויף אן אופן וואס ווען ס'קומט ארויס קען מען זיך שוין נישט באהערשן און ס'איז שוין זייער זייער זייער ביטער. זייער אסאך בחורים ובנות ישראל, אינגעלייט און ווייבלעך, וואס זענען רחמנא ליצלן שוין נעבעך נישט דא צווישן אונז, זענען אדער זענען נישט אין כלל ישראל אדער זענען זיי שוין נישט בין החיים זענען בית הקברות, וואלטן געקענט מקיים זיין דעם מאמר פון שלמה המלך דאגה בלב איש ישיחנה ווען זיי וואלטן עס ארויסגערעדט וואלטן זיי נישט אנגעקומען צו דעם וואס זענען אנגעקומען, אמת אסאך פון זיי האבן פרובירט און מען האט זיי נעבעך דערשטיקט זייער קול, ס'האט פאסירט אבער מען דארף צו וויסן טאר זיך נישט אפשטעלן אפילו אפילו מען האט עס דעם קול דערשטיקט, זוך און בעט און טאמער נישט מען דארף טון די עצה פון פונעם הייליגן רבי נחמן פון ברסלב שרייען צום רבונו של עולם זיך מתבודד זיין. דער אייבערשטער איז א גוטער טאטע אין הימל און ער הערט זיכער, דאס איז זיכער אז דער קול וואס מען זאגט ויצעקו בני ישראל אל ה', אבער דאס האלטן אין זיך און דאס צוקוועטשן, דאס איז זער זער מסוכן, ס'איז ברענגט ס'ברענגט ס'ברענגט שרעקליכע זאכן. על כל פנים לאמיר מאכן א סך הכל פון דעם גאנצן שמועס, די פאסירונג וואס האט פאסירט דא די וואך דארף דארף מעורר זיין דעם גאנצן ציבור און יעדן איינעם, סיי די מענטשן וואס גייען דורך די שרעקליכע יסורי הנפש, און וויסן און זיך נעמען אין די הענט אריין ס'נישט קיין הפקר וועלט נישט ווייל די האסט די מינע נסיונות און די פילסט אז די האסט נישט קיין בחירה און די האלטסט עס נישט אויס מעגסטו טון וואס די ווילסט און דארפסט זיך טרעפן דארפסטו טרעפן א וועג פון אונטן דער ערד ס'זאל קאסטן טויזענטער דאלער טון אלעס אויף דער וועלט צו טרעפן א וועג אז די יצרי הנפש זאלן זיין איינגעהאלטן צו ס'מיט צו ס'מיט דורך ערליכע אידן, דאקטוירים, מעדיצינען, טו אלעס אויף דער וועלט, ס'זאל זיין א הייליגע ארבעט צו טרעפן דער א וועג זיך צו האלטן אין קאנטראל און נישט און נישט זיך נאכגעבן וואס דיין וואס דיין צושטורעמט נפש וויל פון דיר. און נאכדעם וואס איז נוגע מיין מחנכים און מנהיגי העם און און וואס טוען וואס טוען מיט נפשות פון קינדער און מיט עלטערן? דער איז מענטשן בעל השפעה, מ'דארף מ'דארף מורא צו וויסן צו האבן אן עינא פקיחא, קודם סתם אזוי, מ'דארף וויסן אז א קינד איז נישט קיין ראבאט, ס'איז נישט קיין בארקאוד, ס'איז נישט נאך אן אייטעם צווישן אייטעמס, מ'דארף געבן פאר יעדן קינד דאס חשיבות, פאר יעדן בחור פאר יעדן מיידל, געבן זיין הכרה, זיין ערך, דאס איז אפילו מ'ווייסט נישט אז יענער גייט עפעס אדורך, דאס איז דער עצם מציאות, געבט א מורא, דאס איז א מורא'דיגע הצלה, און כל שכן וקל וחומר די מינדעסטע זאך ווען מ'זעהט אויף אויף א יונגל צו א מיידל צו א בחור צו א אינגערמאן, וואס ס'זאל נאר זיין מען זעט אז עפעס איז צוקוועטשט עפעס גייט איר עפעס עפעס גייט אריין און מען דארף האלטן די אויגן אפן דארף מען פארשטיין עפעס דארף עס אנפאנגען קלינגען אלע רויטע לעמפלעך און מען דארף פרובירן צוצוגיין צו יענעם עפעס איך זעה עפעס קוועטשט דיר עפעס טוט דיר וויי רעד צו מיר און אפילו ער רעדט נישט אפילו ער האט נישט די כוחות צו רעדן די עצם זאך אז ער ווייסט אז יענער וויל אים אויסהערן צוגיין נאכאמאל און נאכאמאל זיך נישט מייאש זיין.

און וועגן פגם משפחה, קיינער זאגט נישט אז גיי ארויס שרייען אין די גאסן, טו אבער אלעס וואס דו קענסט, האלט ביי דיר אין בית מדרש, צו ביי דיר אין די קהילה, צו ביי דיר אין ישיבה, דו ווייסט א משגיח, אפגערעדט פון דעם אז אזא איין טאמער ווייסט מען אז ס'דא א מגיד שיעור אדער א משגיח אדער א מנהל אדער א מנהלת אדער א מחנכת וואס מען האט די מינדעסטע חשד אז האט האט אזאלכע סארט נטיות דארף מען אים מעביר זיין, אבער. זרעי האלו, ס'טאר נישט האבן קיין שייכות און קיין מגע ומשא, און און נישט און נישט ווי כמה פעמים מ'איז מ'פארדעקט עס און מ'איז עס מחפה און מ'ווייסט, הנהלה אדער עלטערן ווייסן פון אזא זאך, מ'ווייסט אז דער אז דער מלמד צו דער צו וואס זאל נאר זיין האט אין זיך אז די די פראבלעמען, דאס דאס דאס דאס נישט משתיק זיין די פארשטיין עס איז מ'האנדלט דא פון כלל ישראל מ'האנדלט דא פון דורות פון הצלה פון שמד, מ'דארף נישט גיין קיין יד לאחים צו ראטעווען א צו ראטעווען עפעס א קינד, עפעס א מיידל פון עפעס אן אראבישן דארף פון שמד. עס האנדלט זיך דא פון אונזערע אייגענע אייגענע זין און טעכטער וואס מ'דארף נאר זיי אנהאלטן זאלן זאלן בלייבן ביי אידישקייט, און דער אייבערשטער וועט זיכער העלפן עס זאל זיין א כח הרבים, מיט א התעוררות הרבים, כולי האי ואולי ירא השם וישקיף בעני עמו השקיפה ממעון קדשך וברך את עמך בית ישראל,

יא יא. שוין ס'הייבט שוין אן צוביסלעך ארויסצוקומען די נעמען, מ'לאזט שוין מפרסם זיין צו מ'לאזט נישט, ס'גליטשט ארויס די נעמען נעבעך, כ'האב געווען געזאגט אז ס'דא איינער פון קרית ספר אין ארץ ישראל א טאטע פון עלף קינדער און ער האט זעקס מיידלעך און פינף יונגלעך און זיי זאגן אז די טאטע איז א חזיר ער וואוינט ניט אזוי ווי ער דארף וואוינען מיט זיין ווייב און מ'האט נישט געקענט ביז יעצט זאגן קיין נאמען, כ'ווייס יעצט קומט ארויס די נאמען אז ער הייסט פנחס חשון, ער איז געווען אמאל א ברסלב'ער, און היינט איז ער געווארן א חסיד פון קרעטשניווער פון קוואראטא. און נאכדעם איז דא נאך איינער וואס ער איז מער פון מרכז הארץ, פון אינמיטן ארץ ישראל ערגעץ, כ'מיין אז ס'איז פון קרית ספר, און ער איז געווען דער זעלבער מנוול, אפגעטון די זעלבע שייגעץ שטיק, און מען האט אים ברוך השם איינגעזעצט. אזעלכע שקצים די ציונים, נישט אומזינסט האט סאטמאר אויפגע. אקט אויף די ציונים, זיי זעצן איין אידן? מען טאר דאך נישט? יא יא, שעים אן יו אלל. נאכדעם איז דא נאך א זאך, ס'איז דא א ישיבה קטנה פון בעלז אין קוממיות, און וואס געשעהט דארטן אין דעם בעלזער קוממיות איז דער משגיח הייסט משה לייב זוסמאן, אין קוממיות דאס איז עטץ געדענקט שמשי וואלצער דער חזר וואס מען זוכט אים נאך אין ארץ ישראל איז אנטלאפן, ער נעמט צאם געלט פאר שרול האגער'ס בית מדרש, ס'איז לעבעדיג און מען האט אים יעצט געכאפט. געהאט דער משה לייב זוסמאן און די ישיבה קטנה האט געזאגט אז מען האט אפגעהאקט זיין ארבעט ער טאר מער נישט אריין גיין מיט בחורים אין קיין צימער ער זאל מעניע זיין בזיונות לכבוד בית בעלז און דער וואס איז דארטן דער וואס העלפט אלע חזירים אין בעלז הייסט שיע פינק האט ער געזאגט אז ער מעג נאך קומען ביז פסח ער אבער טאר נישט אריין גיין אין א פרייוועט צימער מיט א בחור און ער מעג נאר גיין נאר דארט וואו די צוות די קרו איז. אבער אויכעט מיט א תנאי אז ס'איז דארט דא א מענטש פון די צוות. יא יא ס'גוט אז די צוות זאל זיין צוויי חזירים און שטופען די בחורים. שעים אן יו אל. כ'וויל אייך ארויפלייגן אינטערעסאנטע זאכן. איינס וויל איך אייך ארויפלייגן אז ס'איז דא דא א אינטערוויו מיט א גערער בחור און ער זאגט אזוי גער איז א קאלט. רחמנא לצלן וואס גער איז. און נאכדעם איז דא נאך א. נאכדעם איז דא נאך א אינטערוויו פון איינעם פון א גערער וואס ער זאגט אז זיי האבן אים געצווינגען אין די ישיבה אז ער זאל נעמען דראגס וואס די שוואכט.

רבי נחמן פון ברסלב האט געזאגט, כ'האב אויף צוויי מענטשן רחמנות, מענטשן וואס זיי קענען מיך נישט, און מענטשן וואס זיי קענען מיך און זיי פאלגן נישט מיינע עצות. נחום ראזענבערג האט געזאגט, איך האב רחמנות אויף אלע מענטשן וואס זיי קענען מיך נישט, און אויף מענטשן וואס זיי קענען מיך און זיי זאגן אז איך בין משוגע. כ'האב געמאכט א נייע מאוומענט, כ'האב עס געזאגט אפאר וואכן צוריק אויף מיין האטליין, ווען דו זיצט מיט א מיידל, פרעג איר, זאג מיר, האט דיך איינער אביוזט? האט דיך דיין טאטע אביוזט, געשטופט אין דיין וועדזשיינע? פרעג זיי, פרעגט מיך איינער, האט משוגע זעט מען נישט ענטפערן האב איך געזאגט איך האב געהאט א קעיס ווי א טאטע האט חתונה געמאכט א משוגענעם קינד און מען האט זיך גראד געמוזט גט'ן און ער האט געמאנט הונדערט טויזענט דאלער האט די בית דין געזאגט האסט יענעם פארפירט זאגט ער וואס האב איך געדארפט טון איך האב געדארפט ארויסשטעלן א סיין אויף מיין זון אז ער איז א משוגענער ווען ער פרעגט מיך וואלט איך אים געזאגט ער איז הונדערט פראצענט נארמאל און ער וואלט נישט געטון דעם שידוך אבער אז ער פרעגט נישט גייסט אריין בלינד גיי איך אויך בלינד איך זאג ענק נאכאמאל פיר שידוכים די לעצטע א האלב יאר דריי פערטל יאר האבן זיך אפגעלאזט ווייל מ'האט געפרעגט די מיידל זאג מיר האט דיך איינער געטאטשט א ברודער א טאטע עס קען זיין זי האט נישט געוואלט פשוט ווייל שי פעלט אינטימעדעיטעד מ'האט חזין דערהערט יעצט האב איך ארויף געלייגט א טאטע מיט עלף קינדער האט נישט געהאט וואס צו טון נאר צו טאטשן די טעכטער משוגענע חברה פארשטיי באמת נישט די טאכטער האט אן אנדערן גרויסקייט פון איהר וועדזשיינע ווי די מאמע צו ס'שטינקט ווייניגער ווי זויערע פיש ווי הערינג. משוגענע חברה, איי דזשאסט דאונט אנדערסטענד וואטס וויט דיז פיפל. איי דזשאסט וואנט טו מעיק א סמאל קארעקשאן, יו סעי מאסט אוו די ראבייס דאונט קנאו, דעי דו קנאו, ענד לעט מי טעל יו סאמטינג, איים אינוואלווד אין ארעסטינג אלל דיז ראבייס, מיי נעים איז ראביי ראזענבערג און איים א פייטער עגעינסט טשיילד סעקשועל אביוז די פעסט סיקסטין סעווענטין יערס, יו קנאו הו די ביגעסט סעקשועל פרעדעטערס אר? די ראבייס! ענד דאונט טינק דיפרענט, מאסט אוו די ראבייס ווי פוט אין דזשעיל, די ראביי אין צפת, שיינבערג, די.

ווי העוו טו דא דיס עז א טיעם ענד אנאדער טינג עווערי פערסאן דעט סיעס סאמטינג שוד סעי סאמטינג יו נאו מיסטער ראביי וואלדער זכרונו לסרוחה דיס ענימעל הי וואס משמרת הצניעות הי ראוט בוקס אן צניעות סאו הו קען יו טראסט אנלי יור טשילדרען איף די רעבע געטס טו קלאוס ענד ביי עקסידענט הי טאטשעס היז פינעס.

פיער קלאשענדלער, איי טווענטי פאר ניוז. דא האט איר ווי א צייטונג שרייבער ליינט פאר אן ארטיקל פון איינעם הרב הגאון הצדיק משה יצחק ווייספיש א חזר וואס האט אויך געטון וואס מען טאר נישט. יא יא רבותי יו העוו טו אידער סטאפ איט, גאו פאר העלפ, אר קאט אף די פינעס.
לבקשת קורבן תקיפה מינית במשפחה הותר לפרסום שם התוקף.